א גוטן ערב שבת קודש פרשת ואתחנן, שבת נחמו. כ'האב געוואלט זייער שטארק מעורר זיין פארן ציבור, אזוי ווי שבת נחמו צולאזט מען זיך אביסל און מען מאכט גרויסע קידושים און מען געבט אלע מיני געטרענקעכצער און מען שיכור'ט זיך אן און ס'געשעט נישט גוטע נישט איידלע זאכן און קינדער דארפן דאס נישט צוקוקן ווייל ס'איז ממש דו פארלירסט די קינד אינגאנצן, קענסט אים נאכדעם נישט מחנך זיין, און ס'קומט צו אסאך מאל צו חילול שבת, צו סכנת נפשות, אנדערע מענטשן מוזן פאר דיר מחלל שבת זיין, און ס'איז נישט ריכטיג. האב איך געוואלט נאכאמאל דערמאנען מיין פאליסי, אז אזוי ווי גרעיפ דזשוס איז כשר צו מאכן קידוש און ס'איז כשר פאר ארבע כוסות, איז עס פונקט אזוי כשר מ'זאל קענען געבן לחיים, שבת נחמו איינער פארן אנדערן, רבותי ס'איז שוין דא נאך א קאמפעני, וועלטש גרעיפ דזשוס האט שוין א היימישן הכשר, האסטו נאך א מין גרעיפ דזשוס, פליז דאונט געט קעריד אוועי מיט די וויסקיס און מיט די וויין, עספעשעלי טאמער ביסטו אויף דראגס, קען דיך דאס הרג'נען אינגאנצן, סאו אפילו דער וואס איז שוין צוגעוואוינט אביסל צו טרינקען זאל ער וויסן ס'האט א לימיט, מ'דארף נישט טעיסטן פון יעדן מין וויסקי, מיט יעדן מין וויין. א גאנצן כזית מיט א רביעית, ניין, ס'גענוג בריח בעלמא קונה ליה, און זאלסט נעמען נאר פון איינעם, נעם א ברוינפן גלעזל, ענד דעטס אבאוט עז פאר עז עז פאר עז איט גאוס, און וועלכע ס'געפעלט דיר די בעסטע, פון דעם זאלסטו מאכן איין טרינק, רבותי, דו נאט געט קעריד אוועי. בקיצור, מען קען טרינקען אויב מען וויל, קען מען טרינקען אויב ווער ס'קען עס פארטראגן, אבער ער זאל נאר טרינקען כדי חיותו, ממש איין שלוק און פארגעס פון די רעסט. כ'האב געוואלט זאגן פאר חיים משה פעלדמאן און א שטרענגע מעסעדזש, ס'איז דא יעצט אין אלע צייטונגען אז אין ענגלאנד האבן זיך די גוים זייער געשטארקט די דייטשן און ס'איז דא סוואסטיקעס איבעראל, די גאווערמענט גייט שוין אפילו נישט איינזעצן, ווייל ווען זיי נעמען איינצוזעצן קענען זיי איינזעצן גאנץ ענגלאנד. וועלכער גוי איז נישט קיין אנטיסעמיט? מ'זאגט אז בריסקער רב איז אמאל געגאנגען אין די גאס און א גוי האט אים נישט געהארגעט, זאגט ער זעסט דער גוי איז א פוילער גוי, ווייל באמת הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב וואלט ער מיך געדארפט הרג'נען, נאר פארוואס האט ער מיר נישט דערלאנגט כאטש א פראסק? א פוילער גוי! חיים משה האסט דיך נאך באגראבן מיט דיין געלט, נישט נאר דיין זוהן האסט באגראבן דו האסט דיך אויך באגראבן, און די זעלבע האב איך פאר אייליש ענגלענדער דיין שוואגער די מעסעדזש. און דאס זעלבע האב איך פאר אלע גבירים אין לאנדאן, איך בעט ענק, הייבטס אן צו בויען א מקווה, עטס ווילטס דער אייבערשטער זאל בויען דעם בית המקדש, הייבטס אן צו בויען א מקווה, און דאס זעלבע האב איך פאר פריש וואסער מיט די אלע חברה, איך בעט ענק, די פרויען זענען ממש צובראכן, זיי קאלן מיך, איך וויל ענק דערציילן א מעשה, איך בוי דא א מקווה, איז דא דא א זאל ווי מען פארדינגט פאר חתונות, מען האט אויך אוועקגעגעבן א העלפט פון די זאל פאר די מקווה, א איד א צדיק. ער הייסט לעווי, Levy family, ס'נישט קיין חילוק, זיי האבן ריעל עסטעיט אין מאנהעטן, און דא קומט דא א פרוי, זי וויל באקוקן די האל ווייל זי וויל עס דינגען פאר א בר מצוה, נאו פראבלעם, און זי האט געמיינט אז איך בין דער וואס ער פארדינגט, ווייל איך דריי מיך דאך דא, האב איך געזאגט ניין איך גיס דא א מקווה, זאגט זי מה, מקווה נשים? זאג איך אים כן, האט זי אנגעהויבן צו וויינען, זי האט זיך אראפגעזעצט און זיך גענומען וויינען, אזוי וויכטיג פעלט דא אויס א מקווה, נישט דא אויבן איז דא א מקווה, ס'איז שמוציג, ס'איז חזר'יש. דא וועט זיין א מקווה וואו די חברה לייגן אריין געלט, איך וויל אייך נאר געבן אן איידיע פאר וואסערע א חברה איך האב געבויעט די מקווה זאלטס אנהייבן צו פארשטיין, כ'האב זיי געזאגט מען דארף האבן א רב, דא איינעם וואס וועט נעמען קער פון די מקווה פרעגט ער מיך פאר וויפיל געלט איך וואלט געבליבן דא בלייבן רב, זאג איך פאר קיין שום געלט אין די וועלט נישט, ווייל פונקט ווי דו האסט מיך געברויכט ברויכן מיך נאך אנדערע צענליגע מקווה'ס. נאר עס צו שטעלן א רב, איך וועל אים אויסלערנען, כ'וועל מיט אים זיצן דא א חודש צוויי. עניוועי, למעשה האט ער מיר געגעבן יעצט א אינוויטעישן און ער וויל זייער שטארק איך זאל קומען, איך מיט מיין פאמיליע, וואס איז דער אינוויטעישן? זיי מאכן ביי די כותל מערבי מאכן זיי א בר מצוה פאר טויזענט יסומים כ"ח אב תשע"ז, דאס טייטש אוגוסט די צוואנציגסטער, מען האט מיר געגעבן א אינוויטעישן. אנע דעם קען מען נישט אריינגיין, די גאנצע כותל גייט זיין צוגעשפארט, ס'גייט זיין טויזנט יסומים, און מען גייט פאר יעדן געבן א פאר תפילין, די לעווי פעמילי געט עס, זיי געבן פאר יעדן איינעם א פאר תפילין ער זאל האבן צו לייגן, אז די מאמע זאל נישט האבן קיין פראבלעם, פון וואו וועל איך נעמען פאר מיין יתומ'ל א פאר תפילין? ס'איז אנבעליוועבל, דאס איז די חברה וואס זיי בויען די מקווה, און ס'וועט זיין דארטן ר' יצחק יוסף, דאס איז די רב הראשי, דאס איז די ספרדישע, נאכדעם וועט זיין ישראל מאיר לאו, דאס איז די רב הראשי דער אשכנזישער, און נאכדעם וועט זיין. שמואל ראבינאוויטש ער איז די רב הכותל. ס'וועט זיין פינעווע נאכמיטאג. יעצט איך, כ'וועל מסתם שוין נישט דא זיין דעמאלטס, ווייל איך דארף דאך שוין מאכן מיין וועג אהיים, ווייל איך דארף שוין צוריק קומען אויף די הייליגע טעג. אבער טאמער יא, איז עס ביי מיר א גאנצע שאלה צו איך זאל גיין צו נישט, ווייל אמת די רבי האט געזאגט מ'זאל נישט גיין צום כותל, אבער איך גיי נישט צום כותל, איך גיי אפגעבן כבוד פאר א איד וואס האט אריינגעלייגט דא א מיליאן דאלער אין א מקווה. מקווה. יעצט ווען כ'האב עס אנגעהויבן צו בויען האב איך נישט געוואוסט דעם נחיצות הענין, איך האב געמיינט ס'איז נאר פאר פרייטאג צונאכטס און יום טוב, דערווייל יעצט זעה איך דא אז דער עולם וויינט ווי די בעיביס, אה, רבנות צו די עירייה געט נישט גענוג געלט, די מקווה זעט אויס ווי יענץ ביי דער נאכט, און דא וועט זיין גאלדען טיילס, ס'וועט זיין גאלד פלעידעד, און ס'האבן מיך שוין אלע, די אלע רבנים און די שכנים זענען געקומען די גאנצע צייט וואטשן, ווייל זיי ווילן וויסן אז טאמער זיי וועלן עס ברויכן נוצן זאלן זיי עס קענען נוצן, ס'נישט קיין עוולה כ'האב עס געזאגט. קענטס אלע קומען, מען וויל מאכן אז יעדע פרוי וואס גייט קומען גייט מען געבן א בערשטל מיט א קעמל מיט א זייף מיט א גאנצע שעמפו, אזא פעקעדזש קיט, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך נעם נישט פון זיי קיין געלט, איך דאנק דעם אייבערשטן אז זיי האבן מיך גענומען ווייל אזוי איז עס ברוך השם כשר, און ס'האבן זיך אסאך רבנים אויף די מקווה געלערנט און אסאך ארבייטערס ביי מקוואות דא געלערנט פאטענט, אבער למעשה שטייט ביי ירמיה'ס תרומת המשכן זאגט די רמב"ן מ'האט אויפגעהויבן ווער ס'האט געגעבן תרומה און אין שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט להלכה אז מ'מעג אויפהייבן און אויסרופן ווער ס'געט צדקה. איז ווייס איך נישט צו טאמער כ'וועל נישט קומען צו כ'זאל וויי טון צו נישט. טאמער כ'וועל פערטיגן די מקווה פארדעם פאר איך אהיים, דארף איך נישט דא בלייבן. נאר אויב כ'וועל דא זיין און כ'שטיי איין ביי אים, וועל איך האבן א שטיקל פראבלעם. יעצט לאמיר דיך בעטן ענק וועקצען קאפ. חיים משה, זאלסט געדענקען איין זאך, דו האסט אפשר א לייף אינשורענס, אבער דו האסט נישט נאר א מאני אינשורענס. אז דו עסט בלייבן לעבן און דו עסט נישט געבן געלט פאר א מקווה, דו זיין סטאבערן, עסט נאכלויפן דעם צודרייטן, קראנקן, חולה רוח, סרול האגער, עסטו אין ערגעץ נישט אן. קומען, זיי גייען צושפארן די אשכנעזישע, די ספרדישע, זיי גייען צושפארן דעם גאנצן כותל גייט זיין צוגעמאכט נאר פאר דעם טקס, ס'איז אנבעליוועבל, זע ס'איז דא אידן וואס האבן שכל וואס צו טון מיטן געלט, הע הע, ביי אונז האט מען אריינגעפאפט א האלב מיליאן דאלער אפצוקויפן די נאוטס פון דעם בילדינג, און מיליאנען דאלער פאר די לויערס צו אהרן זאל מאכן זיך אויסמאכן אויף מזרח צו אויף מערב וואנט דארטן אין בית מדרש, וויי זעמער אונז.

בית מדרש נאר געלערנט אויפן קול, פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא, בעלזער רב איז דורכגעגאנגען, פרעגט ער ווער איז דאס, זאגט מען דער סאלדאט, זאגט ער איך וויל אים גיין זעהן, קומט ער אריין, ער זעהט ער לערנט מיט א ברען, זאגט אים בעלזער רב דו ווייסט וועגן דיר קומט נישט משיח, זאגט ער רבי וואס הייסט איך זיץ דאך און לערן, זאגט ער דאס איז די זאך, דער אייבערשטער קוקט צו ווי א סאלדאט, וואס האט מורא מארגן פאר זיין לעבן, ער דארף גיין צוריק אין דינסט, מען לאט אים אהיים אויף א שבת, זיצט ער אין בית מדרש אזוי פלייסיג און לערנט, דאס איז אזא נחת רוח פארן אייבערשטן, מער ווי ימות המשיח, וואס דעמאלטס וועט שוין נישט זיין קיין בעל דבר. כ'האב געזאגט פאר דעם איד לוי, כ'האב אים געזאגט, דו ווייסט, די טויזנט פאר תפילין האלטן אויף אונזער משיח, נאר וואס, וואויל איז א איד וואס ער האט א כח צו מאכן אזא נחת רוח פארן הייליגן באשעפער, עס איז נישט קיין בעל תשובה, עס איז א איד וואס ער פארט אויף אומאן יעדע צו ראש השנה, א איד וואס זאגט תיקון הכללי יעדן טאג, און א איד וואס ער לעבט אין עבודת השם, ער פארפעלט נישט צו דאווענען פארטאגס מיטן נץ, זייט ער ווייסט, און ער איז געווען אין אמעריקע אויך א מולטי מיליאנער, האט ריעל עסטעיט אויף פירסט עוועניו, נאר ער האט געזען פאר די קינדער וועט עס נישט טויגן, האט ער זיך אריבערגעצויגן דא, ער האט א שטוב פון זיבן צו אכט צו ניין קינדער, און ער האט אויפגעשטעלט א וואוילן דור, יא, נישט קיין. חסידים, ספרדים, אבער א וואוילן דור, דור וואס אונז האבן נאך אסאך צו לערנען. אונז מיין מיר דאך אויכעט אז אונז גיימער ברענגען משיח'ן, און משיח איז אנגעוויזן אויף דעי פאר וויליאמסבורגער בהמות, רוצחים וואס האבן אלע יארן גע'רודפ'ט מענטשן פאר גארנישט, פאר גארנישט! משה רבינו זאגט ודי זהב, כ'האב זיי געגעבן אסאך גאלד האבן זיי געמאכט דעם עגל. דער אייבערשטער האט צוגעגעבן אסאך געלט פאר די אידן אין אמעריקע, און זיי האבן עס אויסגעגעבן אויף שטותים. אונז האט מען אויסגעלערנט אז געווינען א מלחמה מיינט אז איך מוז יענעם אין דר'ערד לייגן און אהער מיט אהין און מ'האט גע'מסר'ט דא יעדן איינעם. ס'איז א שמוץ הויז געווען. איך וויל אייך זאגן אז דער אייבישטער גייט אונז יא שיקן דאס יאר משיח'ן אויף תשעה באב וועט עס זיין א וואונדער איבער וואונדער. וויפיל רשעות מ'האט דא געטון פאר גארנישט. געווען אפאר שקצים האבן פארפירט א שטאט און כשרות איז נישט דא, קיין כשר שטיקל פלייש איז נישט דא. משיח וועט קומען מען דארף אים געבן א פארציע וואס מ'וועט אים געבן איז אנבעליוועבל אז ימלא שחוק פינו מען וועט אזוי לאכן כ'האף אז ער וועט יא קומען ס'זאל זיין א גוט געלעכטער אבער מיר זעמער אויף צרות. יעצט מען דערציילט אז דער רבי ר' זישא האט אמאל געפרעגט רבי ר' מיילך'ן אונז זעמער דאך געווען אין מחשבה קדימה וויאזוי איז דאס מעגליך אז אונז האמער געלאזט אדם הראשון זינדיגן האט ער זיך אנגערופן אונז האמער אים געלאזט אונז האמער אים געשטופט ער זאל זינדיגן זאגט ער אזוי מיין טייערע ברודער זאגט ער, ווייל דער אדם הראשון וואלט זיך אלץ איינגערעדט א קרענק אין קאפ, די אייבערשטער האט געזאגט כי ביום אכלכם ווען דו וועסט עסן פון דעם עץ הדעת והייתם כאלקים ידעי טוב ורע וועסטו זיין אזוי ווי א גאט, וואלט ער זיך אלץ איינגערעדט אוי א שאד כ'האב געפאלגט דעמאלטס דעם אייבערשטן, יוי כ'האב ווען געקענט עסן א פיטש, א באר, אן אתרוג, חיטה, כ'וואלט געווען א גאט, כ'וואלט געווען א בורא, האט אים דער אייבערשטער געוואלט ווייזן נישט נאר א בורא וועסטו נישט זיין, וועסט זיין א הרוג. דויסען גארנישט, מען האט אים ארויס געווארפען, בקיצור ער האט זיך געוואנדערט און געוואלגערט, דאס איז דער חטא געווען פון די גאנצע בריאה, אייביג והייתם כאלוקים איך קען זיין א בורא, נאך מער דער אייבישטער האט אריין געגעבן אין מענטשהייט אז זיי זאלן קענען באשאפען, זיין אזוי ווי א גאט, והייתם כאלוקים, אבער ס'איז נאר וויפיל דער אייבישטער לאט דיך, איז למעשה האט ער געזאגט אונז האמער אים געשטופט האמער אים געוואלט ווייזען אז וועסט נישט פאלגען דעם אייבישטען וועסטו זיין א דרעכליגער. די זעלבע סאטמאר האט זיך איינגערעדט זיי ברענגען משיח. קודם זענען זיי דאך ריין פון ציונות, פאר דעם אליינס דארף משיח שוין קומען און גאר, און נאכדעם זענען זיי א באנטש אוו נואפים, נאר שטילערהייט קיינער ווייסט נישט, זיי העלפן ארויס יעדן פעדעפייל, זיי לאזן זיך קאסטן שווערע געלטער, האבן זיי געמיינט אז צו זיי גייט משיח קומען, עטס וועטס זיין שטארק סורפרייזט, ס'איז דא אנדערע אידן אויך אויף די וועלט, און דאס וועט עטס ענק אויסלערנען, ס'איז נישט והייתם כאלוקים ידעי טוב ורע, עטס זענטס. דר'ערד ליגער'ס ערשטע גראד. עטס האטס נאר פארקויפט דעם אייבירשטן אלע יארן ווייל עטס האטס געוואלט רייטן אויף יעדן, אבער היינט אז עטס זעהטס אז דער עולם קויפט נישט ענקערע באלאני, האטס עטס ענק אלע אנגעלאזט און ס'איז שפעט ער האט זיך אנגעלאזט אויף די עדה, ס'איז געווארן דא חושך, און אויך עטס האטס זיך אונטערגעברענגט נחום ראזענבערג, על כל פנים געוואלד, מ'האט אים געשאסן, ער האט דאך א מנובלישן האטליין, עי בעיבי'ס טאטע האט דאך געזאגט אויפן האטליין א דריי פערטל שעה האט ער געדאבערט. נחום ראזענבערג האט אונטערגעברענגט דאס גאנצע אידישקייט. כ'האב אלץ געוואוסט אז בעלזער רב האט אונטערגעברענגט דאס אידישקייט. כ'האב געוואוסט טשעבינער רב האט אונטערגעברענגט דאס אידישקייט. יעצט הער איך אז נחום ראזענבערג האט אונטערגעברענגט דאס אידישקייט. יעצט איז דער באל אין מיי קאורט. איך זאג ענק סאטמאר כ'האב נאך פאר ענק א מעסעדזש. כ'האב ענק אלע אין בוידעם. יעצט אריינגעקומען אז אין דייטשלאנד איז דא אזא נייט קלאב. כ'האב ענק געזאגט ס'איז אלץ גרעניץ שטעט און ס'איז גרויסע צרות אין די אלע פלעצער, מ'האט געשאסן דרײַ מענטשן, מ'האט שוין אפגעשפארט דעם גאנצן ראוד דארט, יעצט גייטס נאר ארום זוכן ווייטער זונות און צו זעהן ווי עטס וועטס אנקומען, איך האב געטראפן דעם מקווה פון בעל שם אין ראנשבורג, ס'איז א גרעניץ שטאט, האב איך עס דורך געשמועסט מיטן טאהשער רבי'ן אז איך בין דארט געפארן ביינאכט, ס'איז געשטאנען צענדליגע זונות איינס לעבן ס'אנדערע, און מ'האט געקענט האבן פאר פעניס, האב איך געזאגט דעם טאהשער רבי'ן איך האלט נישט אז מ'דארף ברענגען מענטשן צו א גרעניץ שטאט, זאגט ער ביסט גערעכט, איך ווייס. דאס הייסט א גרעניץ שטאט. לעת עתה האט ר' אשר'ל יא געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט. לאידך גיסא, דער סקווערער רבי האט מיך געלאזט רופן דעמאלטס איך האב געבויעט זיין קוואל מקוה, האט געפרעגט פארוואס מאכסטו נישט די מקוה פון בעל שם, האב איך אים געזאגט איך האב מורא ס'וועט צוקומען מכשולות, ס'וועט זיין מער עבירות, ווייסט איינער האט אמאל געזאגט ער איז געווען אויף א בר מצוה, זאגט ער ס'איז געווען מער א בר ווי א מצוה, האט ר' אשר'ל געזאגט מיר.

זעה דא דארט זונה, ס'איז געווען א צייטונג שרייבער געוואלט זעהן פאר וויפיל געלט מען גייט, האט ער געמאכט א דיעל ער גייט פאר צען דאלער, און ביפאר יו נאו איט האבן אים ארומגערינגלט צען מאפיא און זיי האבן אים געוואלט הרג'ן צו מען וואלט ארויסגעשלעפט ארום זעכצן הונדערט דאלער, לאקעלי איז ער דאך געקומען מיט אנדערקאווער פאליס ווייל דאך א צייטונג שרייבער, האבן זיי געווען דארט א שעה מ'האט זיך אנגעזעצט מיט מעשות, יא איך האב נישט ליב צו שיקן דעם עולם, איך קען די אלע סגולות. ס'איז דא דער זווילער רבי, געפארן קראנקערהייט, ער האט שוין געהאט א לאך אין די טראוט, איז געפארן קראנקערהייט, זיך טובל'ן אין אזא קאלטע קוואל ער מיט די רעבעצן, און זעהסט עס האט זיי נעבעך גארנישט געהאלפן, מ'דארף האבן א זכי' צו די אלע סגולות און אז מ'איז מטמא די פלעצער קומט נאכדעם נישט ארויס קיין גוטס עניוועי. דאס איז מיין שיטה. און כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער עולם נוצט אלץ אריין די רעגירונג ביי יעדע זאך ווען מ'שלאגט זיך ער מיט אהין, כ'וויל ענק זאגן א זאך עטס זאלטס פארשטיין, מ'האט גענומען וועגן דעם עירוב, סאטמאר האט געוואלט ווייזן אז זיי האבן געווינען, האבן זיי גענומען אין א גוי'אישע שטאט און זיי האבן אריינגעמישט די רעגירונג. היינט ס'איז געווארן א גאנצע אנטיסעמיטישע מאוומענט, די גוים זענען געוואויר געווארן, שוין בקיצור וואס וועט עטס אויפטון? מ'וועט עניוועי מאכן שטריקלעך פון איין הויז צום צווייטן, די פראפערטיס זענען גרויס דארט, סאו דער עולם גייט נישט בלייבן נישט טראגנדיג ווייל סאטמאר קאקמאר האט אזוי געוואלט, סאו עווענטשעלי וועט עס עניוועי זיין, נאר ס'וועט נישט זיין כשר, ס'וועט נישט זיין מהודר. עטס קענטס מיר נישט באצווינגען דעם עולם, ווייל איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, מיך האבן אמאל געקאלט צוויי פרויען, זיי האבן מיר געזאגט, אונז גיימיר טראגן אן אן עירוב, ווער.

קראנקער מענטש, ער האט נישט קיין דזשאב, הייבט ער אן צו וויינען צום טאטן, יא, מען איז מיר שולדיג פֿינף און פֿערציק טויזנט דאלער, האט דער טאטע געזאגט, איך וועל עס דיר באצאלן, דו גיי טרעף דיר א דזשאב, און היינט ארבעט ער, ארבעט שוין יארן, נישטא מער ווער ס'שלאגט זיך, גייסטו צו די רעגירונג און דו מסר'סט, אזוי האט מען געטון אויפן בעל התניא, און אזוי האט מען געטון אויף אסאך גרויסע צדיקים, און איך וואלט נישט געוואלט וויסן וואסערע פרייז די אלע שקצים באצאלן. יעצט ביי די טשיילד סעקשועל אביוז האב איך. מיך געוואנדן צו די פאליס, איך האב ענק געווארנט און געווארנט, ס'האט גענומען פינף א האלב יאר, ממילא האב איך נישט קיין פאראיבל, אבער דער עירוב ביי דעם אריינצומישן די פאליס, עטס מעגטס ענק שעמען, עטס מאכטס אן א חילול השם און א חורבן פאר די גאנצע אידנטום. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, לב טהור האט באקומען אן אפער אז אויף יעדן קינד וואס מען ברענגט צוריק באקומט הונדערט פופציג טויזנט שקל אין ארץ ישראל, נו, אונז זעמער ביזי ציונים ימח שמם, זיי ווילן ראטעווען דיינע מענטשן. זיי ווילן ראטעווען זייערע בירגער. איך האלט אז מען דארף עס אונטערברענגען. יעצט דא זיי קאלן מיך אפ, און זיי זאגן מיר אז זיי האבן געליינט אין בלאט, און אין איד, איך ווייס פונקטליך אז אין לונדון שפארט מען אפ די תלמוד תורה'ס און ס'טוט זיך א מעשה א געשעפט, האב איך זיי געזאגט איי עם ביהיינד דיס האול טינג, און ווייסט וואס, ווילסט עפעס וויסן? מען גייט באלד אפשפארן אין ניו יארק אויך, און דא אין ערד וואלט איך אויך אנזאגן דרשות פאר די אלע די וואס זענען אין חינוך. א טאמער מען טוט עס נישט טון וועט מען עס אפשפארן, דו קענסט נישט נעמען א קינד און כאווען אים אויף א יונגעל צו א מיידעל און דאונט טעל אים אבאוט די באדי, און ממילא מען זאגט נישט וועגן די באדי טאר מען דאך נישט רעדן אנדערע זאכן אויך נישט ווערט דאך אלעס א חאזעריי, איטס נאט גאנא העפען, אונז גיימיר עס מער נישט צולאזן, אלע תלמוד תורה'ס זאל מען אפשפארן, זאל יעדער טאטע לערנען מיט די קינדער אינדערהיים, כ'האב ענק געבעטן און איך בין געווען. ווי מען זאגט, ווען עטץ זענטס געווען די דרייווער סיט און מיך האט עטץ געקאפעט און געשטויסן און געלייגט אין חרם, ט'עטץ געטון וואס עטץ האטס געוואלט, היינט טו איך וואס איך וויל, דעטס איט. יא יא, ס'וועט קומען צו דעם אויך, מ'וועט צושפארן אין סאטמאר אויך, עטס זענטס מיך אלץ איינגערעדט סאקמער קאקמער, וואס? עטס זענטס גארנישט, עטס קריגטס געלט פון די גאווערמענט און יו העוו טו קאמפליי וויט אלע וויכטיגע זאכן. איך וואלט זאגן א מורא'דיגע מעשה, ס'געווען אמאל א תלמיד פון נודע ביהודה וואס ער איז נעבעך ארויס לתרבות רעה, געווען פון די חשוב'סטע תלמידים, און דעם נודע ביהודה האט עס זייער וויי געטון, עד כדי כך אז ער איז געווארן א גלח. א גלח? א תלמיד פון נודע ביהודה? א ביטער אומגליק. נו, איינמאל האט דער נודע ביהודה געזאגט פאר עפעס א תלמיד, גיי און זאג אים אז איך וויל זיך גיין טרעפן מיט אים, אבער איך וויל נישט ער זאל קומען צו מיר אין הויז און איך קען נישט גיין צו אים, אין וואלד וויל איך מיך טרעפן און רעדן מיט אים. און זיי האבן אפגעשמועסט מען וועט זיך טרעפן אין וואלד. ויהי היום, און דער נודע ביהודה קומט אין וואלד, און יענער גלח קומט אין וואלד, און ער פרעגט אים, זאג מיר, מיין טייערער תלמיד, וויאזוי ביסטו אזוי אפגעפארן, אז נישט ביסט געווען פון די חשוב'סטע תלמידים, נישט נאר ביסט נישט געווארן א רב ערגעץ, ביסט געווארן גאר א גלח? האט ער געזאגט פארן נודע ביהודה, און דאס איז זייער וויכטיג מען זאל הערן, געזאגט פארן נודע ביהודה אזוי, הער מיך אויס, איינמאל האט דער רבי גע'פסק'נט עפעס לגבי. פסח, א איד איז געקומען פרעגן א שאלה פון קטניות, קיצור, ס'איז געווען א גוטער קוגל, ס'האט געשמעקט אוועק, און דער רבי האט געזאגט, קטניות איז ביי אונז אסור, מען טארעס נישט עסן. איך בין געווען א בחור, איך בין געווען הונגעריג, איך האב נישט געהאט וואס צו עסן, דער איד האט עס אריינגעווארפן אין מיסטקאסטן, בין איך געגאנגען, כ'האב עס ארויסגענומען, איך האב עס אויפגעגעסן ווען קיינער האט נישט געזען. פון דעמאלטס האט זיך מיר אנגעהויבן דער קאפ צו דרייען, יו, איך בין א בעל עבירה, איך בין א בעל חוטא, און איך האב געגעסן חמץ אום פסח, בקיצור, ס'האט מיך אזוי אראפגעפירט פון וועג ביז איך בין אוועק אינגאנצן פון אידישקייט. וועגן דעם דארף מען וויסן יעדע זאך צו דאס א מנהג, צו דאס א חומרא, צו דאס א דין, צו כדומה. כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל, כ'האב ארויפגעלייגט עפעס, איינער האט דארטן געזאגט מען גייט באקוקן אונטער די באנגעלאוס, גייען די צוויי משמרת הפופיק, גליק מיט טייטלבוים גייען קוקן וואס מען טוט, ס'א חוצפה שאין כמוה. דעי'ר סטיל ביזי קאנטראלינג פיפל. למעשה האב איך מסביר געווען אז מען זיי טארן דאס נישט טון, און איינער האט געפרעגט וועגן וואוינען בייטאג, האב איך אים געזאגט ס'איז דא אין דעם א גאנץ אריכות אין די גמרא, אונז פסק'ן מען אז מען טאר נישט וואוינען בייטאג ווייל חמורי שמא יראה בה ערות דבר, ס'איז אלץ אין כבוד פון די פרוי. ווען איך האב געהאט די ישיבה פאר חתנים פלעג איך זיי זאגן אזוי, ווען דו'סט וועלן וואוינען מיט דיין ווייב, די גמרא זאגט פיוס מען דארף זי איבערבעטן, האסטו דאך נישט געקריגט מיט איר וואס דארפסטו זי איבערבעטן, האב איך געזאגט פיוס מיינט דו דארפסט איר זאגן מעי איי, איך וויל מיט דיר וואוינען מעי איי, און אז זי וועט דיר זאגן יא, דאס איז די גרעסטע פיוס וואס איז דא, ווייל אזוי האסטו די פול רעקאגנישאן און ווען מען זאגט די אטאריטי אז דו קענסט קומען צו מיר. עס האט זייער גוט געארבעט אסאך יארן, למעשה וואס איך וויל יעצט ארויסברענגען איז אז מען האט נישט געלערנט דעם עולם קיין הלכות, מען האט נישט געלערנט וואס מען מעג וואס מען טאר נישט, האט מיך אפגעקאלט יעצט א אינגערמאן און ער האט מיר געזאגט נחום איך וויל דיר עפעס זאגן, דאס האט גארנישט מיט די מעשה מיטן נודע ביהודה, נאר איך שטעל עס צוזאם ווייל איך האב די מעשה פון נודע ביהודה דערציילט א פאר יאר צוריק ביי א שיעור.

זיין ווייב האט אנגעהויבן מתרשל צו זיין אין גיין אין מקווה, איך זינדיג שוין עניוועי, איך וואוין בייטאג, וועל איך שוין גיין, דארף איך דאך שוין נישט גיין אין מקווה אויך נישט, צו דעם דארף איך דאך נישט האבן א מקווה, און ער האט זיך גענומען וויינען צו מיר אויפן טעלעפאן, ער זאגט רב נחום, איך וואוין שוין אזוי פינף אדער זעקס יאר, און איך האב קיינמאל נישט געוואוסט אז וואס איך האב געטון בייטאג איז אינגאנצן קיין איסור נישט געווען, ס'איז נאר געווען אלס'ן כבוד פון די פרוי, שמא יראה בה ערות דבר, און דאס אז איך האב געוואוינט אלס א נדה, צו איך האב נישט געהאלטן וסתות, און איך האב, און מיין ווייב האט. נישט געמאכט בדיקות און נישט געגאנגען צו טבילה, עס איז געווען געהעריג כריתות, און ער האט א שטוב מיט צוויי דריי קינדער זאגט ער. זאגט ער, עס איז אנבעליוועבל דאס רשעות פון וואס וויאזוי מען האט אונז אויפגעברענגט, שטאטס מען זאל נעמען די צוויי חברה, טייטלבוים מיט גליק, זאלן גיין אונטערקוקן יעדן באנגעלאו וואס זיי טוען, נעמטס נאך אפאר מגידי שיעורים, נעמטס אפאר מגידי שיעורים מען זאל פארלערנען, איך געדענק ווען איך האב חתונה געהאט, איך פלעג פארלערנען פאר חתנים, און כ'האב אויך געמאכט דעם ספר אויף וסתות. ס'האט געהייסן אש יצאה מחשבון, ס'איז אזא געלונגענער חיבור געווען אז די אלע מקוואות איבער די גאנצע וועלט נוצט די טשארטס וואס איך האב געמאכט, איך האב דאס אויסגעשטעלט, ס'האט מיר געגעבן אזא צעטל מיט אפאר באקסעלעך, ניין באקסעלעך, איך האב געמאכט א מעסטער טשארט די גאנצע יאר קען מען זען אויף איין וויזשען, איז למעשה אונז לייגן מיר אריין דעם גאנצן קאפ אין שטותים און אין שטותים און אין שטותים, משה יוזעפאוויטש זכר צדיק וקדוש לברכה האט מיט מיר געלערנט, מיט מיר, מיט אלע זיינע תלמידים. וויאזוי מען גייט חתונה האבן האט ער געגעבן א צעטל פון א תשובה נודע ביהודה, כ'האב שוין גענוצט די תשובה ביי די הלכות נדה שיעורים אמאל, אז די חילוק איז צווישן א בהמה און א פרוי אז א פרוי האט פון פארנט האט זי אזא ס'דעקט זיך צו ס'הייסט די גרויסע און די קליינע ליבריעס און נאכדעם איז דא דער לאך, יעצט איז דער נודע ביהודה מסביר אז ווען מען גייט אריין אין די פליישן וואס זיי דעקן זיך צו הייסט עס בכלל נישט קיין ביאה. ס'מוז אריין גיין ממש באותו מקום וואו ס'איז דא די וועדזשיינע, און דארטן מוז מען גיין ס'זאל זיין א ביה סיי להיתר און סיי לאיסור, און דאס האט מען מיר געגעבן אלס א חתן אין סענד סטריט, און ליין דאס דורך יעצט, און א בהמה האט נישט דעם אויבערשטן הויט, אזוי איז דער נודע ביהודה מסביר, און דער מסביר מיט דעם א פסוק מיט אלעם, יעצט איך וויל פארשטיין איין זאך, איך בין שוין קעניינעהארע סיקסטי סיקס פלאס, איך האב קיינמאל נישט געדארפט וויסן, איך האב עס געדארפט וויסן ווייל איך פסק'ן שאלות און איך זאג הלכות נידה, איך האב עס געזאגט אויף מיין הלכות נידה שיעור, אבער איך האב קיינמאל דאס נישט געדארפט וויסן, עספעשעלי ווען איך גיי חתונה האבן, איך דארף וויסן וויאזוי ס'זעט אויס ביי די בהמה דרוסי מקום, אזעלכע בהמה איז געווען גאנץ סאטמאר אלע יארן. זאגט מיר דער יונגערמאן, דאס האט מיך אראפגענומען פון אידישקייט, זאגט ער, און היינט האב איך שוין נישט קיין חשק צוריקצוקומען, וואס זאל איך זאגן מיין ווייב, איך בין געווארן א בעל תשובה, וואס זאל איך זאגן מיט די דריי קינדער וואס איך האב, די זענען בני נידה? דאס איז אין וואסער א סאסייעטי אונז לעבן מיר, און איך וויל אז דער עולם זאל דאס אנהייבן צו דערהערן, אונז זעמיר געווען משוגע, אונז זעמיר משוגע, און לאמיר נישט בלייבן משוגע. דארף לערנען הלכות נידה, מען דארף מאכן א עקסטערע ישיבה פאר חתנים, א יאר צו א האלב יאר פאר זיי גייען חתונה האבן, ס'ווענדט זיך ווי לאנג זיי האבן צייט, און מען זאל לערנען אלעס וואס דארף צו זיין. איך פראביר ממשיך צו זיין מיין שיעור אין הלכות נידה, נאר כ'האב זיך נישט קיין צייט, איך האב דא פֿיר און צוואַנציק שעה אראונד די קלאק האלט מען אין איין קאלן, דא א א מאלעסטעישאן, דא א שאלה אויף א מקווה, דא א שאלה אויף א דאך, מען דארף דאס נעמען אין די הענט אריין, ווייל דער אינגערמאן זאגט מיר ער איז אראפגעפארן אינגאנצן פון וועג, יעצט די נודע ביהודה האט געהאט א דעם בעסטן תלמיד וואס ער איז געווארן א גלח, אונז האמיר וואוילע תלמידים וואס זענען בועל נידות. עניוועי. ס'קומט באלד א מעמד און א מצב וואס אז איינער וויל טרעפן א כשר קינד דארף ער נעמען א גיורת. כ'ווייס נישט וויאזוי דער גיור איז געווען אויך. און נאכדעם איז די שאלה איז ווען זי איז געווען א גויטע צו ווער ס'איז אלץ געשלאפן מיט איר. כ'זאג עס סתם סארקעסטיקלי. אונז וואלט מען געקענט האבן די ריינסטע און די שענסטע קאמיוניטי ענד וויר מעסינג אפ. כ'האב אנגעהויבן צו געינען אסאך וועיט, זייער אסאך וועיט, איך ווער גראב ווי א פערד ווייל איך באקום אזויפיל שכויח'ס און ס'מאכט מיך בשורה טובה תדשן עצם ס'מאכט מיך ברייט, כ'האב באקומען היינט א טעלעפאן קאל אז אויף טען טען ווינס היינט מיטוואך אינדערפרי אין די נייעס פון אכט דרייסיג אינדערפרי אדער צען דרייסיג אינדערפרי איך געדענק שוין נישט ס'איז שוין נישט קיין חילוק אויך נישט ס'איז דא אזא מין דראג וואס מ'נוצט פאר עלעפאנטס. טאמער ווען זיי האבן פעין געט מען זיי א דראג אזוי ווי אקסיקאנטען אבער א גרויסער דאוסידזש און זיי האבן געטראפן אז אין פענסעלוועניע אין א סקול נוצן עס די בויס זיי זאגן ס'איז אזוי דעינדזשערעס אז פון איין קליינעם כ'ווייס צו מען שטעכט עס צו מען שמעקט עס שטארבט מען אויפן פלאץ און מען האלט אינאיין טרעפן טויטע קינדער יא זאגן זיי נחום ביסט גערעכט ביסט גערעכט יא כ'ווער גראב פון די אלע גערעכטע זאכן אבער וואס האמער דערפון אונז לעבן אין די סאסייעטי וואס וועט זיין מיט אונזערע קינדער און מיט אונזערע אייניקלעך בין איך גערעכט? פיין, כ'האב מיך געטראפן גערעכט, און ווען דו ביסט נישט גערעכט, כ'האב ביי איינעם געבארגט געלט איך זאל זיך שלאגן, האב איך אויך מיט דיר גארנישט. זאלסטו מיך רופן זאגט ער. ווען אמאל איינער האט אמאל יא געוואלט בארגן ביי יענעם, קיצער זאגט ער שרייב אונטער, האט אונטער געשריבן איך האב געבארגט איך וועל באצאלן ביז דעמאלטס און דעמאלטס טאג, רופט אים דער רב און זאגט ס'איז שוין דורך א יאר פארוואס צאלסטו נישט, זאגט ער וואס איז דען געווען, כ'האב אונטער געשריבן אז כ'וויל באצאלן. זאגט ער, ווייסטו וואס, פון היינט און אן זאל ער מיך רופן, איך בין א זאגער, איך זאג צו און איך באצאל נישט. האט ער געזאגט, רוף מיך זאגער, סאו וואס וואלט דען געווען, וואלט עטס מיך גערופן זאגער, איך לאך דאך פון ענק עניוועי, איך האלט דאך עטס זענטס נישט קיין נארמאלע בריות, וואלט עטס מיך גערופן זאגער, ליידער ליידער געוואוין איך שוין צו, גוט, עניוועי. כ'וואלט זאגט נאך א וויכטיגע זאך, די סטעיט דעפארטמענט האט גע'אישא'ט א ווארנינג אז מ'זאל נישט קומען יעצט אויף ארץ ישראל, בפרט נאך אין ירושלים, און שלאפן זאל מען זיכער נישט בלייבן דארט, געהאקט מען מיך אן, ווייל איך האב דאך געזאגט מען זאל נישט שיקן קיין מיידלעך אין די קעמפס דא מיט אלעם קל וחומר מענטשן, נחום, יו דיד איט עגעין, יו אר רייט א הונדערט פערסענט ענד טענק יו ווערי מאטש. יעצט וועט איינער זאגן נו אבער מען קען דאך פארן נישט אין ירושלים, כ'וויל דיך פרעגן וועלכער איד קומט אויף ארץ ישראל און ער גייט נישט אויף ירושלים, הרואה ערי יהודה בחורבנן, דארף ער זיך.

און אונז האמיר דאך א גרויסע טענה צום אייבערשטן, לכאורה האסטו דאך אונז נישט געגעבן קיין צדיקים, האסט אונז געגעבן אפאר נואפים, אפאר רועי זונות, אפאר חברה וואס זיי לויפן נאך נאך זנות, נאך משכב זכר און נאך פרויען, שוין, רבונו של עולם, וויאר סטיל סטראגלינג, ענד דער אייבערשטער זאל עס אפרישיעטן, און ער טוט עס אפרישיעטן, ס'איז קלאר, צייט וואס ס'איז געווען מיתת בית דין, ווער האט זיך געטרויט צו גיין טאטשן אן אשת איש, ר' עקיבא זאגט, דריי. אין זיבעציג יאהר דריי הריגות איז א בית דין קטלנית זיי זענען גאר רוצחים אויב די פחד האט נישט געמאכט מען זאל זיך אפשיידען פון די אלע זנות היינט האמער דאך גארנישט מ'האמער ממש גארנישט מ'האמער נאך אביסל ר' נחמן'ס דרך און די אלע פירער פון ר' נחמן זאגען אויב ס'איז דעם רעבען'ס א זאך דעמאלטס איז אלעס מותר זנות אשת איש וואס די ווילסט דאס זאגט דער נביא אותי עזבו מקור מים חיים האסט זיך אריין געלאזט צו ר' נחמן עט אים יא ארויס ראטעווען צו נישט עט ער יא ראטעווען עט ער נישט ראטעווען אונז דארף מען טוהן ווייל דער אייבישטער הייסט. יעצט נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אפילו דער אייבישטער זאגט איך בין נאמן לשלם שכר מיט די גאנ. דעסוועגן דאך, נישט אייביג איז דא די שכר, ס'איז דא זייער אסאך מאל עבירה מכבה מצוה, און נאכדעם איז דא ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, איינער וואס איז כופר בתחיית המתים, איינער וואס איז בא על ערווה והוליד ממזר, איז ער מעוות לא יוכל לתקון. ס'איז נישט, אפילו ווען דער אייבישטער זאגט אז דו האסט עולם הבא, איז נאכנישט קיין סטרעיט דיעל, ווייל ס'איז נאך דא אסאך. תנאים, סאך סטרינגס עטעטשט. כאטש נאך ר' נחמן האט געזאגט, איך ווייס נישט צו ער האט געזאגט, און טאמער האט ער געזאגט איז נישט נוגע פאר היינט, ווייל ס'דארט א מקום זנות, אבער אפילו ווען ער האט געזאגט איז איז אלעס גוט. אז דו פארסט דארט און דו זינדיגסט פארלירסטו זיכער די הבטחה פון ר' נחמן. אפילו דעם אייבערשטנ'ס הבטחה קען מען פארלירן חס ושלום. איז וויאזוי דער אייבערשטער פירט עס איז שוין דא פון מבט פון מהר"ם מפאנו, אז קודם באצאלט ער פאר די עבירות און נאכדעם קומט מען אפ ריין פאר די מצוות, אויף דעם איז שוין דא אסאך וועגן, אבער זעסט דאך אונז גלייבן אז. ס'עט זיין תחיית המתים, יעדער עט אויפשטיין א נעכטיגן טאג, א מלווה בריבית שטייט נישט אויף תחיית המתים, ס'דא אנדערע עבירות וואס מ'שטייט נישט אויף תחיית המתים, די גמרא זאגט אין סנהדרין אויב מ'גלייבט נישט אין תחיית המתים עט מען נישט אויפשטיין, סאו די אלע זאכן דאונט טעיק איט פאר גרענטעד, אפילו ווען דער אייבישטער זאגט עס אפילו עס שטייט אין די תורה און אין די גמרא. כל שכן נאך ווען מ'זאגט. נאך צוויי עדים כשרים אז הרב נחמן האט געזאגט איך פיר דא א וועלטס מלחמה מען זאל נישט פארן, הרב קניבסקי האט שוין ארויסגעגעבן א בריוו אויכעט אז מען טאר נישט פארן, איך האב אויפגעקלערט וואס עס גייט פאר, איך האב נאר נישט אויסגעזאגט הרב קניבסקי איך בין אין חרם, ווען נישט טאר ער מיך נישט אויסהערן, ר' מעכעלע פון נתניה איז אמאל געווען אין לאנדן ער איז געפארן מיט א פאלשן פאספארט פון ארץ ישראל און מען האט אים געכאפט, קיצור עס איז געקומען די טי וועי ער איז מסביר געווען אז ער איז א תמים ער ווייסט נישט, נאך פינף שעה האט מען אים ארויסגעלאזט. האט ער געזאגט פאר די אידן אין ענגלאנד, זייטס האטס נישט קיין פאראיבל, קיין חילול השם איז נישט געווען, כ'האב די גאנצע פינף שעה נישט אויסגעזאגט אז איך בין א איד, אייאייאיי, עניוועי, איך בין געגאנגען דא צו עטליכע גדולי הדור, כ'האב זיי אלע דערציילט וואס גייט פאר אין אומאן, איך האב געזאגט איך בין א לעבעדיגער עדות, כ'האב אבער זיי קיינמאל נישט אויסגעזאגט אז איך בין אין חרם, און זעט אויס אז זיי האבן נישט געוואוסט, ממילא אז זיי האבן נישט געוואוסט האבן זיי מיך אויסגעהערט, איך האב זיי קיינמאל. נישט געזאגט קיין ווארט, נישט פון קיין חרם, נישט פון גארנישט. זיי האבן געפרעגט וואס איך טו, זאג איך, איך בוי מקוואות. יא, איך בוי, איך בין אויך בודק האב איך געזאגט, און איך פסל אויך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז יעצט אריינגעקומען פון ביתר עלית נאך גוטע נייעס, האלט אין איין אריינקומען. דער אמת איז, מסתם דא אפאר וואס כ'האב שוין אויסגעלאזט, איך קען שוין אפילו נישט נאכהאלטן מיט אזוינפיל זנות, ס'איז אריינגעקומען אז ס'איז געקומען א בחור'ל פון זעכצן יאר ארבעטן, און ער האט געהאט א רעכט צו ארבעטן, מיט אנדערע ווערטער אז מען באקומט א באוויליגונג אז די קינדער זאלן זיך נישט דרייען אין די גאס, איז זעהט מען אז זיי זאלן ארבעטן, ס'האט געהאט אלעס גרייט, ער האט געמעגט ארבעטן, געגאנגען ארבעטן אין א סטאר, צוצוהעלפן מאכן אפאר טאלער, אפאר שקל, און שטעל דיר פאר וואס ס'איז געווען, ס'איז געווען דארט א אינגערמאן פון אַכט און צוואַנציק, ער איז אינגאנצן נישט דער באלעבאס, אינגאנצן נישט דער באלעבאס. האט ער נעבעך אפגעכאפט דאס אינגל געמאכט מיט אים וואס מען טאר נישט, כל דבר אסור. יעצט כ'האב געזאגט די פרקליטות, ווען איינער טוט דאס פאר א פרעמדן מענטש, ער מוז זיין א סיק דאג, דער האלט שוין מסתם ביים פיפטן אדער ביים זעקסטן קינד זיכער, זאגן זיי זיי ווייסן, ער האלט שוין מער ווי ביי פינף זעקס, וועגן דעם געבן זיי נאכנישט ארויס זיין נאמען, ווייל ער האט גראד מודה געווען, און דאס איז איין זאך דא, יעדער איז מודה, ס'איז א מחיה, עניוועי, און גאנץ ביתר עלית איז צושרויפט. ווייל ער איז איינער פון די וואוילסטע אינגעלייט, יא, ער קען זאגן אפאר מאל מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ און דאנקען באמת דעם אייבערשטן. מורא'דיג! די גאנצע שטאט איז צושרויפט. נעמסט א זעכצן יעריג בחור'לע קומט נעבעך פארדינען אפאר שקל? ניין ניין ניין דיס איז אן אנהערד אף קריים. אויף די וואטסאפ גרופס האט איינער געשריבן אויף אן אנדערן. אז ער איז א פעדאפייל. איז יענער האט אים געוואלט סוען פאר אסאך געלט און כ'האב אים גענפערט אויף וואטסאפ. כ'האב געזאגט ביזט גערעכט דו דארפסט אים סוען, צו מען מעג גיין אין קאורט צו נישט ווייס איך נישט, די רבנים גייען אין קאורט, אבער רופן א מענטש א פעדאפייל, פעדא מיינט א קינד, רופן א מענטש א פעדאפייל דאס איז די נידריגסטע זאך וואס מען קען רופן א מענטש, ער זאגט אז ער וואטשט פארן, פיין דארפסטו דיך וואטשן פון אים, אבער א פעדאפייל דאס איז די גרעסטע בזיון, א חוץ ביי אונז אין סאקמער קאקמער האט מען דאס געמעגט, מען האט נאך געבעקט די חזירים. ס'איז דא דער ווערצבערגער האט געהאט א בויפרענד. זאליקאן האט ער געטשעפעט און געפעצלט. ווייל ביי אונז אין סאטמאר איז דאס אלעס נישט קיין עוולה. און קען זיין זייערע עידזשעס זענען געווען נישט צו פאר אפארט. נישט וואס איך דזשאסטיפיי עס, אבער צו נעמען א קליין קינד ווען דו ביסט א מבוגר, אדער רייב דיך אויס, אדער גיי ארויס און זוך א גוטע זונה און טו וואס דו דארפסט, באט דאונט טאטש א טשיילד. שוין, טראמפ האט שוין געמאכט נאך א גוטע זאך אז אין מיליטער קען מען נישט האבן מער די טרענסדזשענדער, ס'דא דאך יעצט ביז יעצט א געזעץ אז מ'קען יא האבן. ווייל אבאמא האט דאך דאס איינגעפירט אזוי, טראמפ געזאגט מען קען נישט, איך האב נישט געוואלט האבן צו טון מיט די גאנצע וועלט, האט ער געזאגט אז די אלע ביז יעצט וואס זענען שוין דארטן זענען שוין דארט, ס'איז מען גרענדפאדער אויף די לאו, אבער פון יעצט און אן מען וועט כאפן איינעם ארומפעצלען, משכב זכר צי טרענסדזשענדער, איז מען עקספעלד פון די ארמי, דעטס איט. אמעריקע מוז אנהייבן צו ווערן ריאליסטיש. יעצט איז דא ברעיקינג ניוז אז דאס אין גוואטעמאלע איז יעצט געשטארבן די טאכטער פון דעם משוגענעם העלבראנס, און מען לייגט צו בלעים אויף אים, איך האלט נישט מען זאל לייגן אויף אים, נאר למעשה ס'איז דא איינער וואס האט געהערט צו די כת און ער איז אוועק פון דארט, ער טענה'ט אז די פרוי האט געדארפט האבן מעדיקל העלפ, זי האט געהאט צוויי מינע קראנקייטן, זי האט געהאט א ראפטשער מיט נאך עפעס, און דארט נעמט מען דאך נישט קער, שטארבט מען. למעשה טאמער ס'איז אמת, כ'נעם אסאך דיסקלעימערס, אבער יענער האט עס ארויף געלייגט אין פאבליק, קען זיין ער וויל זיך נוקם זיין אין זיי. אבער למעשה טאמער ס'איז אמת, רבותי, אום שבת מוז מען ארויף פארן און ראטעווען די קינדער, ס'דא דאך א הלכה אין שולחן ערוך אין הלכות שבת ווען ס'באפאלן גייסות א שטאט,

ס'איז אנבעליוועבל, יעדער זיצט קאלטבלוטיג קיינעם באדערט עס נישט, פארוואס? ווייל די טרי סטודזשעס, די פיינשטיין מיט קאטלער מיט טייטלבוים באקומען נישט קיין געלט פון די מדינה מען זאל גיין ראטעווען פראנצויזישע קינדער, ס'איז א שעים, ס'איז א שעים וואס דא גייט פאר. מ'נעמט די קינדער מען טראגט צום מיליטער איך בין דא איך קוק איך ווייס אלעס וואס דא גייט פאר דו ווייסט לעבאוויטש האט זיך ארום געקריגט מיט ר' אהרן קאטלער לעבאוויטש זיי האבן נישט געהאט קיין שלום צווישן זיך פארוואס איז נישט וויכטיג ער איז געווען א חסיד ער א מתנגד איז אין לעבאוויטש ווער ס'האט געהאט א דאגי האט אים גערופן קאטלער דער אפישעל נאמען פאר א דאגי אין לעבאוויטש איז געווען קאטלער ס'איז א באנדע דאגיס עניוועי די טייטלבוימס זענען אויכעט די זעלבע רוצחים. קוקט דאס צו און קיינער טוט גארנישט. עניוועי, כ'וויל זאגן נאך א זאך, כ'האב געזען אויף איינע פון די וואטסעפפ גרופס אז מ'האט פון ברסלב אין ראטלעדזש ארויסגעווארפן איינער מיט קולות. איצט איך ווייס נישט פארוואס מ'האט אים ארויסגעווארפן, נאר איך האב שוין געזאגט לאנג צוריק, אין ראטלעדזש סטריט איז דאך דא צוויי צימערן, און דאס הייסט התבודדות צימערן. מיר האט געזאגט איינער א בחור אז מ'האט אים דארטן מאלעסטעט, אין התבודדות צימער. ווי קען מען צושפארן אין א בית מדרש א צימער קיינער זאל נישט קענען אריינקומען דארט? בפרט נאכאמאל די בית מדרש אויך צוגעשפארט, כ'האב ענק געזאגט דאס גאנצע חסידות ברסלב האט האלט איין פנים, אויסער דעם וואס ס'איז פול אוו באלאוני פון קאפ ביז פיס, ווייל לאמיר זאגן מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער האט געטון זנות, לאמיר זאגן, כ'ווייס נישט, אבער לאמיר זאגן, כ'זאג נישט זיין נאמען ווייל כ'ווייס נישט וואס דארט איז געווען, און אויב ס'איז נישט סעקשועל אביוז לאך איך פון גאנץ ברסלב, אומאן וומאן המן ס'איז די זעלבע זאך. פסק. יעצט הערט אויס וואס איך וויל ענק זאגן, דערציילן זיי א באלאוני סטארי אז איינער פון די גרויסע חסידים, עס איז געווען איינער וואס האט אים פארציילט אז ער איז פארכאפט אין זנות מיט א אשת איש מיט עריות, האט ער אים געברענגט צום רעבן, ער האט געזאגט ביז יעצט האב איך מיך געפארעט מיט דיר יעצט וועט זיך די רעבע פארען מיט דיר, איך זעה וויאזוי די רעבע פארעט זיך דארט וואס דארט גייט פאר זנות, באט עניוועי ער האט געמיינט צו זאגן אז דא מעגסטו אלעס טוהן, איז די טאהשע רעבע איינעם צוגיין פרעגן, א בחור גערעדט וועגן חטא הידוע פרעגט אים דעם רעבן וואס איז דאס חטא הידוע? יעצט זאגט ער עסט דא זיין צוויי דריי וואכן עסטו שוין וויסן פונקטליך אין טאהש אדער זיין די זעלבע דארט אויך עסט זיין אין אומאן וומאן המן עסטו וויסן פונקטליך וואס דאס הייסט אשת איש באט ס'איז נישט וויכטיג די עיקר איז וואס איך וויל זאגן אז איך האב זיי געבעטן אז איך וויל קומען דארט דאווענען הערסט האבן זיי מיר געזאגט ניין דו טארסט נישט ווייל דו ביסט אין חרם. אבער די אנדערע משכב זכרים וועט זיך דער רבי מטפל זיין און דאס מעג, פארשטייסט? לעיזער בערלאנד איז א צדיק, גייט דורך יעדן טאג זיין הויז, און דארטן דא הונדערטער מענטשן ווארטן אריינצוגיין, שוין דאס איז עס און פארטיג, זיי האבן געטראפן איינעם וואס האט מתיר געווען עריות, ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נאר זאגן, אה, זיי האבן מורא. ברסלב האט אויך מורא פאר סאטמאר? כ'פארשטיי נישט, דו ביסט דאך ברסלב, דיך האט מען נאך פיינט געהאט אלע יארן, מ'האט געזאגט ביסט א משוגענער מיט אלעם, אלל אוו א סאדען האסטו מורא פאר סאטמאר מיך אריינצולאזן דאווענען? העי, ווען איינער זינדיגט מיט אן אשת איש וועט זיך דער רבי מיט אים פארען מ'דארף אים מקרב זיין, וואס? מ'דארף מאכן עס באדערט די שטיבל ער זאל קענען כאפן א זכר דארט, נאר נחום ראזענבערג איז די פראבלעם, איך וויל ענק זאגן ברסלב וועיק אפ און סמעל די קאפי, אומאן, המן, וומאן. יעצט מיר גייען ווייטער. יעצט הייבט זיך אן א גאנצע אריכות צו מאריוואנע איז מותר צו ס'איז אסור על פי הלכה, בקיצור אין תשל"ג איז דאס וואס כ'האב שוין געזאגט אין תשכ"ח, האט דער רבי געזאגט פאר ראביי ראני גרינוואלד אז די ישיבה איז אינפעסטעד מיט דראגס. דא איז א תשובה פון ר' משה פיינשטיין אין תשל"ג ער שרייבט עס פאר איינעם ירוחם פראם. זאגט ער הנה בדבר אשר התחילו איזה בחורים מהישיבה לעשן חשיש, מאריוואנע, פשוט שהוא דבר אסור מכמה עיקרי דינים שבתורה. ס'אסור מכמה עיקרי דינים שבתורה. חדא איינס שהוא מקלקל ומכלה את הגוף. שהוא מקלקל ס'מאכט פארלענדן דעם גוף. ואף אם נמצאו אנשים בריאים שלא מזיק להם כל כך, כאטשיג ס'טוט זיי נישט אזוי ווייט שאטן, אבל מקלקל הוא את הדעת, ס'מקלקל דעם דעת, ואינם יכולים להבין דבר לאשורו, מ'קען נישט פארשטיין א זאך דבר לאשורו, שזה עוד יותר חמור, וואס דאס איז נאך אסאך הארבער, אז מען קען נישט פארשטיין א זאך על בוריו שמלבד שמונע עצמו מלימוד התורה כראוי און מניעה גם מהתפילה און ממצוות התורה, ס'איז מניעה פון אלע מצוות התורה שעשייתה בלא דעת הראוי כלא קיימם. אזוי ווי מען האט עס נישט געטון, ועוד און נאך א זאך שגורם תאווה גדולה אשר יותר מתאוות אכילה, ס'איז גורם מען זאל ווערן היי מיט די אלע זאכן, ס'איז נאך ארגער ווי תאוות אכילה כדומה, ווייל תאוות אכילה דארף דער מענטש האבן ער זאל קענען עסן, ער זאל ס'זאל זיך אים גליסטן צו עסן, און אפילו דעמאלטס איז אויך דא מענטשן וואס קענען זיך נישט מצמצם זיין און וואס זיי האבן שוין גענוג זענען זאט, איז עסן זיי ווייטער, און דאס איז זייער הארב אפילו ווען מען עסט א זאך וואס דאס איז מותר, ווייל ס'שטייט ביי בן סורר ומורה אז ס'איז א תאווה וואס ער געט זיך נאך דארט אין די תרטימר בשר מיט דעם וויין, איז כאטשיג ס'איז אלעס כשר ס'איז אין ארדענונג, אבער וויבאלד ס'שפרייט זיך זיין תאווה ער טוט עס אויפארבעטן, איז זאגט דער אייבישטער אז מ'הרג'עט אים על שם סופו. און כל שכן נאך אז מ'ברענגט זיך צו מיט די אלע דראג דראגס און מיט די אלע מאריוואנע מיט די אלע זאכן ברענגט מען זיך צו אז מען זאל זיך צוברענגען צו א גרויסע תאווה און וואס דאס פעלט נישט אויס פאר הנאת הגוף פארקערט צושטערט נאך איז ממילא איז זיכער אז מען טאר דאס נישט טון על פי תורה. ואף שלמלקות נימא שאין עונשין מן הדין קען זיין אויף מלקות וועט מען נישט קענען עונש זיין מן הדין מכל מקום לאיסורא ודאי עובר על לאו זה.

שתדל זיין בכל היכולת להעביר טומאה זה מכל בני ישראל ובפרט מאלה שלומדים בישיבות, והנני ידידו ומוקירו משה פיינשטיין, כ'האב געוואלט זאגן אז דאס איז די תשובה פון ר' משה, און איך וויל נאך אביסל אריינגיין רעדן ארום ווייל מענטשן פרעגן מיך, און מען שיקט מיר אריין פון געוויסע פלעצער וואו ס'שטייט אזוי און אזוי, למעשה וואס כ'וויל זאגן איז, כ'האב פאריגע וואך אויך פארגעליינט עפעס א תשובה פון ר' משה פיינשטיין, שרייבט מיר איינער אריין זייט ווען ביי אונז אין סאטמאר פאלגט מען טענדלער'ס שווער. שטייסט, ער איז שוין נישט וואזשע ר' משה, אמאל איז ער דאך כאטש געהאט א נאמען, היינט הייסט ער שוין טענדלער'ס שווער. דאס האט מען זיך אויפגעכאוועט פון אזויפיל קנאות, מען איז געווארן אזאלכע דרעטליגערס אז מען ווייסט שוין נישט ווער ס'איז ווער. יעצט וויל איך איר זאלטס הערן א סעקאנד אפיניען, ווייס איך די אלע לינקע רבנים היינט, ווי שטייט אז מען טאר נישט, ווי שטייט, בעלזער רב האט געזאגט, ס'איז דא אין א ספר, א סידור וואס מען פלעגט עס נוצן אין בעלז, ישועות ישראל הייסט עס, דארט שטייט פון בעלזער רב אז מען זאל גיין אין מקווה יעדן טאג. שרייבט ער, מען האט געפרעגט בעלזער רב ווי שטייט מען דארף גיין אין מקווה יעדן טאג, האט בעלזער רב געזאגט אזוי, דאס וואס דו פרעגסט ווי ס'שטייט דאס איז שוין אפיקורסות, פרעג נישט ווי ס'שטייט, און די צווייטע האט ער געזאגט אז ס'איז דא א ענין מען זאל תשובה טון יום אחד לפני מיתתו און מקווה העלפט צו תשובה, פארשטייט זיך דאס איז נאר אז מען גייט אליינס נישט אזוי ווי מען גייט היינט אין חזון. עניוועי, איז דא דא איינער וואס ער פרעגט דא אן אן ארץ ישראל'דיגן רב א לינקן צו מען מעג רייכערן צו נישט, און עס ברענגט ער דא צו, איך וויל עטס זאלטס עס הערן, און נאכדעם וועמיר צוקומען צו וואס איך וויל זאגן. שאלת הגולש, תגידו, האם מותר לעשן קנאביס על פי התורה? Wow שאלה אש! כמעט כל רב הפוסק שתשאלו אותו האם מותר לעשן סמים, יזדעק ויאמר לכם אסור!

און נאכדעם וועל איך זאגן וואס איך האב צו זאגן וועגן דעם ענין פון דראגס, און אזוי וועט דער עולם פארשטיין ווי ווייט די לינקע, אידער דעי געט פעיד אף אדער זענען אליין פארכאפט אויף דראגס, ווי ווייט זיי זענען דעי וואס זיי ווילן עס פושן אז אין די הלכה איז עס אויך מותר. יעצט הגם איך בין נישט אזא גרויסער חסיד פון דעם שלום ארוש ווייל זיין רבי איז דאך לעזער בערלאנד און ער נעמט הסכמות פון אים און ער האלט אז ער איז ער איז א צדיק כאטש ער האט געזינדיגט, יעדער האט דאך זיך זיין הויקער און מ'וויל דאך בעקן זיין רבין, אבער איך וויל אז דער עולם זאל הערן אביסל ווי שטארק קעגן דעם ער איז. יש איזה נקודה ששבוע שעבר זכיתי להודות עליה והתגלתה לי. איזה יהודי שקרוב לעשר שנים שאני משתדל לעזור לו ממש כמה תפילות השקעתי בשבילו וכמה שיחות וכמה עזרה בכל מיני בחינות ולא הצלחתי לעזור לו לא הצלחתי

און ער רעדט אויך וועגן ציגארן און וועגן אלע אנדערע זאכן, ס'איז דער עולם זאגט און פארוואס דעמאלטס מעג מען דאס יא און יענץ נישט און ווער זאגט מען מעג, און פארוואס אלקאהאל מעג מען און ווער זאגט מען מעג, איך זאג שוין לאנג אז מען טאר נישט. יעצט איך גיי מסביר זיין פארוואס מען טאר נישט די אלע זאכן, ווייל דאס איז הכל מודים אז טאמער ס'קומט צו פיל צו צו די באדי אדער אז ס'קומט צו מיט אלקאהאל צו מיט אנדערע מעדעצינען איז עס ממש א טויט שטראף, איז למעשה וועט דאך איינער פרעגן וועגן וואס צעלייגסטו עס אזוי און וועגן וואס ברענגסטו דעם כוחא דהתירא פון יענער וואס ער האלט אז מען מעג? איך וויל ענק געבן א שטיקל געדאנק עטס זאלטס פארשטיין אין הלכה און אין חסידות. ביי אונז האט מען אלץ געוויסט אזוי, ס'איז דא איין באשעפער, איין רבי, די רבי זאגט אזוי, קיינער טרויט זיך אים נישט צו ענטפערן און נאך אזאלעכע זאכן, דאס איז א באנטש אוו א דזשאוק, אקעי? ווייל דאס וואס מ'האט זיך איינגערעדט אז קיינער טרויט זיך נישט צו פארענטפערן, דאס האט געמאכט אז די רבי זאל זיין די רבי. לו יצוייר ווען איינער וואלט ארויסגעגעבן א ספר אקעגן דעם רבין, אזוי ווי מען האט ארויסגעגעבן א ספר מענה לאיגרות קעגן איגרות משה, און ער האט אלע זיינע תשובות אפגעפרעגט, גראדע דער דרוקער האט געבעטן רשות פון ר' משה, ווייל ער האט געדרוקט די איגרות משה האט ער געבעטן רשות צו ער מעג אים דרוקן דעם ספר, זאגט ער אדרבה תורה היא וללמוד אני צריך, דרוק מיטן גרעסטן כבוד, וועט מען זען ווער עס איז גערעכט. אונז האמיר אלץ געזאגט נו פון וואנעט ווייס איך דער רבי גערעכט קעגן בעלזער רב קעגן טשעבינער רב די תירוץ איז אזוי גערעכט איז ער ווייל ער איז א דעת תורה צו אנדערע רבנים האלטן מיט דאס איז זייער פראבלעם דאס האט נישט מיט אונז און דאס איז די פעיק פאוני פראוד וואס מען האט אונז אלץ געלערנט קיינער האט נישט יעדער האט מורא צו ענטפערן קעגן רבין קיינער האט נישט וואס צו ענטפערן קענסט דאך נישט זאגן אז קיינער האט נישט וואס צו ענטפערן ווייל דער רבי האט געטענה'ט ס'איז בעיקר ווייל יא אבער טשעבינער רב און בעלזער רב האבן נישט געטענה'ט מ'זאל גיין צו די בחירות נאר ס'איז גאר א חוב קדוש איז במילא זאלסטו דאך אויסלערנען איין זאך דאס איז א געהעריגע מחלוקת אזוי ווי די בית שמאי און די בית הלל און יעדער דארף טוהן וויאזוי ער דארף טוהן די רבי האט די רבי האט געזאגט פאר ר' אהרן פאלאק'ן אז ער מעג רואיג קויפן פארמעט פון בעלזער חסידים עפעס איינער מאכט זייער א גוטן פארמעט ווייל די רבי האט געזאגט ער איז נישט פארכאפט זיין רבי האט אים געהייסן גיין פאלגט ער. יעצט איך וויל מסביר זיין נאך א זאך, אונז האמיר נישט געקענט נישט בעלזער רב נישט טשעבינער רב, אונז האמיר זיי נישט געקענט, ווער האט אונז צוגעשטעלט א תלמוד תורה און א מיידל סקול און אלע אידישע זאכן וואס מען דארף האבן, ווער האט אונז צוגעשטעלט. א גאנצע נאכט געזעסן און גענומען קוויטלעך פון די צובראכענע אידן, וואס די אידן האבן זיך נישט געקענט אן עצה געבן אין א פרעמדע מדינה, און סאטמארער רבי, אונז האמיר מיטן בעלזער רב גארנישט געהאט, איז במילא האב איך נישט קיין פראבלעם, צו פאלגן וואס אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט,

ס'איז געווען אַכט און דרײַסיק שקצים, רבנים, דרערדליגערס, וואָס האָבן געוואָלט ס'זאָל אָנהאַלטן זנות מיט קינדער, זיי האָבן אונטערגעשריבן קעגן נחום ראָזענבערג, און איך בין איינער, איך בין נישט קיין רבֿ, איך בין נישט קיין רבי, איך בין גאָרנישט, איך האָב נאָר געהאַט דעם הייליגן באַשעפֿער מיט מיר אויף מײַן זײַט, אַז איך בין נישט דורכגעפֿאַלן. אָבער באמת, איך בין נישט קיין רבֿ, איך בין נישט קיין גאון, קיין תּלמיד-חכם, איך בין גאָרנישט, איך בין אַ ייִד, וואָס האָט מיר וויי געטאָן, אַז קינדער זענען מיר געקומען זאָגן, אַז די מלמדים, קען זיין חדר. נו, וועל איך גיין זאגן אזוי, ווייל אין בעלזער תלמוד תורה אין תל אביב האט מען געטון די אלע זאכן, איז אלעס מותר געווארן. ניין, ס'האט צו טון צו דאס איז דער אמת, צו דאס איז די דרך התורה צו נישט. און ס'איז ממילא מיר נישט אינטערעסאנט וויפיל רבנים זיי האבן אנדערש געהאלטן. דער רבי פלעגט אלץ זאגן אחד היה אברהם, ווען די גאנצע וועלט זאל זאגן אנדערש, האלט איך מיך אויך ביי מיינע. פארקערט, דאס איז געווען דאס גרויסקייט פון ר' עמרם, ער האט זיך געקענט האלטן קעגן אלע רבנים. און וועגן דעם וויל איך ברענגן יעצט אלע שיטות און אלע דעות, נישט מ'זאל זאגן יעדער האלט אז מ'טאר נישט און ס'איז חלב און נבילה און טריפות און די אלע טערמינאלעדזשיס וואס אונז האמיר געיוזט, ס'איז בסך הכל דא א מחלוקת אין דעם, די אמת איז אדער אז ס'איז נישט געזונט, איז במילא חמירא סכנתא מאיסורא, און דער רב וואס האט אזוי גע'פסק'נט ווייס איך נישט צו ער האט נישט באקומען געלט פון זיי אז ער איז געווארן משוחד, און דאס איז די פראבלעם היינט אינעם דור. יעדער באקומט געלט, מען זעט ס'איז דא א בריוו פון מעיאר לעגווארדיע וואס ער לאזט עס נישט אין ניו יארק וועגן דעם, פון אנדערע האבן עס נישט געלאזט, און איך זעה אז די טערמינאלעדזשיס וואס זיי יוזן איז זייער זייער קרום, אזוי זאג מיר אזיאטישע מארמאראשע טערמינאלעדזשיס, דאס איז וואס זיי נוצן, איך וויל ענק דא פארליינען. שרייבט דא א מעדיקעל קאמפאני.

למעשה איז אזוי, יעצט זאגן זיי דא אז אפילו לאמיר זאגן נישט יעדער שטארבט ווי פונעם ערשטן טאג, נאר זיי האבן גענומען ריסערטשערס אין קאלעדזשעס וואס הונדערט און נײַן און צוואַנציק קאלעדזשעס וואס מען האט גענומען צווישן זיבן און צוואַנציק און דרײַסיק טאג האט מען גענומען מאריוואנע, איז אזוי, פֿינף און פֿופֿציק פראצענט מער עקסידענטס איז ביי זיי געווען, עיטי פייוו פערסענט מאר אינדזשעריס, און סעווענטי פייוו פערסענט אינקריסד אין ביאינג עבסענט פראם ווארק. אין אויסטראליע האט מען געטראפן אז קענעביס, דאס הייסט מאריוואנע, אינטאקסיקעישאן וואס ריספאנסיבל פאר פאור פוינט טרי אוו דרייווערס פעטעליטיס, און ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי זאגן אז מען זאל זייער וואטשן ווייל מאריוואנע טוט אויך הארמען די מעמארי פון א מענטש, און ס'האט אן עפעקט עטליעסט פאור אר פייוו וויקס עפטערווארדס. אנבעליוועבל! ס'איז געווען א גרופ וואס זיי האבן גענומען העווי מאריוואנע און זיי האבן פרובירט זיך צו דערמאנען ווערטער און זיי האבן נישט געקענט. ביז פיר פינף וואכן ווען זיי האבן געסטאפט האבן זיי אויך נאכנישט געקענט זיך דערמאנען. יעצט סטודענטס הו יוז מאריוואנע העוו לאוער גרעידס. און ממילא האבן זיי נישט מצליח זיין. יעצט, ס'איז געווען אין א קאלעדזש ווי די טיטשער האט אויך גערייכערט, נאכדעם ווען מ'איז שוין געווארן אזוי היי אז מ'האט שוין נישט געקענט ווערן מער הייער, האט זיך גראד אריינגעכאפט הערעווין, ווייל די זעלבע דילערס האבן געברענגט די הערעווין. יעצט, ווען מ'האט גענומען א סורוועי פון טינעידזשערס פארוואס זיי רייכערן דראגס, פֿינף און פֿופֿציק פראצענט האבן ריפלייד אז ס'איז געווען פרעשור פון די פרענדס, יעדער זאגט, העי, געב נאר א רייכער, ס'איז גארנישט. און זיי האבן אויך געוואלט זיין קול, יעצט די עיקר ווער ס'מאכט דאס אז מ'שטארבט נישט דערפון, ס'איז נישט געפערליך, זענען די דראג דילערס, זיי זאגן וויעד וואונט ליעד יו טו א הארדער דראג, ווייל די זיי קעיר נישט אז זיי רואונען די קינדערס לעבן, ביקאז יו נאו דעי דאנט קעיר. און יעצט איז דא נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן. אז די אלע גאווערמענטס וואס האבן עס יעצט אקעי'ד שעמען זיך דאך מורא'דיג מיט דעם ווייל יעדער ווייסט דאך ס'טויג נישט ממילא ווילן זיי ארויסגעבן א שם אז פייגערן וועסטו נישט דערפון. איך פלעג אייביג זאגן די אלע בחורים וואס פלעגן דרייוון איך האב זיי געזאגט מאכטס ענק לייסענס אפילו דער רבי זאגט מען זאל נישט גייטס ארויס אין די שטוב אויב מ'עט ענק כאפן פלעג איך זיי אייביג זאגן דרייוון איז נישט א גרויסער פראבלעם אויב מ'פארט אריין אין א וואנט און מ'פייגערט אפ איטס נאט די ווארסט טינג, מען מאכט א לוויה, שרייבט ארויף בן... א דעם ערליכן איד'ס קינד מיט אלעם, די פראבלעם איז אז די קענסט בלייבן א קריפל פאר לייף, א בורדען פאר עווריבאדי אראונד יו, דעטס די מאוסט דעטס די ווארסט פארט, די זעלבע איז מאריוואנע אויכעט, זיי זאגן אפשר אז ס'הארגעט נישט גראד, לאמיר זאגן זיי זענען גערעכט זיי זענען נישט גערעכט, שטיין שטייט אין די אלע פלעצער אז ס'הארגעט יא משך די צייט. באט לאמיר זאגן אז זענען גערעכט ס'הארגעט נישט אבער זעסט די אלע סייד עפעקטס דאס איז מוראדיג שעדליך נאכדעם אויב ס'איז געמישט מיט אלקאהאל און מיט אנדערע מעדעצינען כמעט יעדער נעמט דאך עפעס א מעדעצין אמאל דא אמאל דארט די אלע מעדעצינען זענען דעדלי הארמפול ס'דא וואס זיי נעמען ווייאגרע זיי ווילן קענען וואוינען מיט די ווייבער מיט וועם זיי האבן חתונה געהאט דער איז נאטינג ראנג וויט איט אויב זיי ברויכן עס דאס מיט ווייאגרע טאנצט אזוי אינאיינעם אז ס'איז א שרעק איז דא אלקאהאל ווערסעס מאריוואנע, מעדיסין ווערסעס מאריוואנע, און איך וואלט יעדן איינעם עדווייזן, ס'איז דא א פרי בוקלעט, איך וועל פרעגן רשות צו מען מעג עס ארויפשטעלן, איך וועל עס ארויפשטעלן בלי נדר אויף מיין בלאג, ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג צו זען דעם היזק וואס דאס מאכט, ס'איז אויכעט שלעכט פאר די לאנגס, ס'איז דא די וואס זענען יא געשטארבן פון מאריוואנע, איז געווען ווייל זיי האבן נישט געקענט נעמען דעם רויך, ס'איז געווען צופיל מיט איינמאל, און זענען נישט געווען יוזד טו איט, ס'איז א העווי סמאוק. סאו בקיצור, איך וויל נאר קודם מסביר זיין פארן עולם אז מען זאגט ענק ליגנט. ס'איז אזוי ווי לאמיר זאגן, ס'איז געזונט צו עסן אייער, אמאל איז געווען אז מ'האט נישט געטארט עסן נאר איין איי א טאג, נאכדעם צוויי אייער, היינט זאגן זיי וויפיל מער מ'קען עסן איז בעסער. די זעלבע מיט מאריוואנע, ס'וועלן אסאך מענטשן שטארבן, ס'וועט זיין עקסידענטס, ס'וועט זיין אנדערע זאכן, איז וואס גייט זיין דער סוף? דער סוף גייט זיין אז ס'וועט זיין, פארשטייסטו מיך, מ'וועט אנהייבן צו זען אז ס'האט נישט געטויגט. יעצט די וואס זענען פארכאפט דערין איז זייער עדווייזעבל זאלן זיך גיין דיטאקסן די באדי און זאלן אויכעט נעמען אפאר טעסטס צו זען צו ס'איז נאך אין די באדי. יעצט ס'איז געווען א גרויסע ריסערטש אין א קליניק און זענען ארויסגעקומען אז ס'מאכט די מענטש זייער זייער שוואך נאכדעם און ער קען זיך נישט צוזאמען נעמען. נישט נאר מענטלי נאר פיזיקלי אויך נישט. יעצט פאר א פרוי וואס איז שוואנגער, ס'דא א זייער א אינטערעסאנטע זאך אין די וויקיפידיע ברענגט ער ארויס די גאנצע זאך באריכות און זאגט אז א פרוי וואס איז שוואנגער מייט בי עסאושיעטעד וויט רעסטריקטינג די גראוט אוו די פיטעס, מיסקערידזשעס, און קאגנעטיוו דעפישענסיס. סאו בקיצור, ס'איז זייער זייער דעינדזשערעס, דער איז נאו נאו ווי מ'זאגט דאובט דעט איטס ווערי דעינדזשערעס. יעצט ווער ס'וויל זאל ארויפגיין אויף וויקיפידיע ס'וועט דארט טרעפן די גאנצע זאך האו דעינדזשערעס איט איז. ס'איז אנדערש ווי אנדערע דראגס, נישט ווייל ס'מאכט נישט אז מ'זאל קענען שטארבן דערפון, נאר ס'איז נישט די ערשטע זאך וואס ס'מאכט, ס'מאכט נאך הונדערט דעמעדזשעס פארדעם, ביז ס'קומט צו א פוינט ווען טאמער איף יו אווער יוז איט, איף יו אביוז איט, אר איף יו טעיק טו מאטש און יור יוזט טו איט און דו גייסט צו אנדערע מעדעצינען ביקאוז יור יוזט טו ליווינג א א היי לייף סטייל, האסטו דיינע אמת'ע פראבלעמען, און דאס איז וואס איך וויל אז דער עולם זאל פארשטיין. ס'דא ברוך השם אסאך נייעס, כ'האב ענק אייביג געזאגט, עדה החרדית איז א שטיק בלאף ארגענעזעישן, איך בין געווען דער ערשטער וואס איך בין געווען א מאיים אויף זיי, ווייל דעמאלטס נאך האב איך זיי געזאגט מוסר אז זיי האבן א סאונא בעד, א פארשאלטענעם שוויץ באד, איז געקומען חיים ראובן דאווידאוויטש, אזוי מיין איך אז ער הייסט, חיים ראובן צו ראובן חיים, און ער איז פון די מנהלים פון די דושינסקיער, דושינסקיער תלמוד תורה, און ער האט מיר געזאגט קודם האט ער אנגעהויבן צו רעדן שיין, יא וואס איך וויל, אהער מיט אהין, נאכדעם געבט ער מיר א זאג, דו ווייסט די עדה האט נישט קיין מורא פאר קיינעם, זאג איך אים, אבער איך האב פאר זיי אויך נישט קיין מורא, דאס איז די פראבלעם. פראבלעם איז, די גמרא זאגט ס'איז דא אסאך זאכן וואס איז באשאפן אין די וועלט, די גמרא זאגט צור הר קשה, דאס טוט עס צושטערן, יין קשה, פחד מפיגו, און דערציילט אז גרויסע צדיקים, ער זאגט עס נאך אויפן ייטב לב און אויף אנדערע, אז זענען געווען שיכור פורים, ווען ס'איז געקומען שבת קודש איז ער געווען ניכטער, האט מען אים געפרעגט וויאזוי קען דאס זיין, האט ער געזאגט אז ס'שטייט יין קשה פחד מפי גוי, דער פחד פונעם שבת קודש מאכט ס'זאל אוועקגיין, איז למעשה איז אזוי. איך האב זיי געזאגט איך האב נישט מורא פאר דיר אויך נישט, אז איך גיב אים א רוף אן, אונז קען מיר שיסן אויכעט, זאג איך אים אויב אזוי שטיי נאר איין מינוט, איך האב אריינגעלייגט מיין הענט אין מיין טאש כאילו איך האב א גאן, און כ'האב אים געזאגט קום אהער דו ווייסט אז איך שיס, איך האף דו האסט אנגעטון יעצט דיין בולעט פרוף וועסט, און ער איז אזוי אנטלאפן, קיינמאל האמיר זיך נאכנישט געטראפן, איך זע מיך צו טרעפן מיט אים, ניין ער זעט זיך נישט נחום ראזנבערג וואקט ער אוועק.

און ווען זיי טאנצען שמחת תורה דעמאלטס שאקעלט זיך דער בנין, האב איך געזאגט ס'זאל זאגען בית דין ס' זאלען אויפהערען צו טאנצען שמחת תורה און זאל מוחל זיין גיין צום באיאנער רבי'ן און דארט טאנצען, ווען זיי האבען שוין געזעהן א מעלקעדיגע קו האבען זיי שוין געוואלט זויגען פון אים נאנאנאנאנאנא איך בין איך בין נישט קיין פרה חולבת איך וועל מיך נישט מעלקען, וואס האט צו טוהן מיט די הלכה בין איך מסכים געווען צו געבען און וואס האט נישט צו טוהן מיט די הלכה ווי איך בין נישט אינטערעסירט אויפצובויען אין ירושלים עניוועי. די עדה החרדית האט געגעבן נבילות וטריפות אלע צייטן און די לעצטע צייטן איבערהויפט און איך האב עס געהאלטן אין איין זאגן ווען מענטשן האבן מיך אנגעקאלט ביסט משוגע דו ווייסט אויף וועם דו רעדסט? זאג איך איך ווייס ער הייסט טובי' ברוך אתה זונטאג מאנטאג ער איז א לאו לייף ער איז א גארנישט בשעת ווען ער האט געקענט פאררעכטן אלע פעלערס האט ער געדארפט ארויסקומען אז ס'איז טריפה האט מען נישט צוגעלאזט קיינעם ס'איז דורך אפאר וואכן און ס'פארט ווייטער עניוועי יעצט איז שוין געשען אזוי ס'איז שוין אזא קאראפשען די עדה החרדית אליינס איז שוין אז ס'איז איין שטיק פעיק ארגענעזעישן, זייערע נאנטע מענטשן זענען שוין מודה אז ס'איז איין שטיק בלאף, און זיי אליינס זענען שוין געקומען צו די החלטה אז זייער אסאך זענען אוועק, די וואס זיי פלעגן שרייבן זייער צייטונג, און זענען אינגאנצן אוועק פון די גאנצע קנאות, און זיי גייען זענען אוועק אינגאנצן מחוץ למחנה. יעצט ס'איז געווען אסאך יארן ווי דער יודא משי זהב, דער וואס האט געמאכט די פעמפלעטס פאר די עדה, און ער האט אויך געגרינדעט דארטן די. זאקא מיט די אלע זאכן, ער האט אסאך מענטשן טעראריזירט אין שליחות פון די עדה, און ער האט לוחם געווען קעגן זיי, יעצט האט ער געמאכט א א הונדערט און עדי דעגרי יו-טורן און ער איז ארויס, ער וויל גארנישט האבן צו טון מיט די פרומע מער, ער איז אוועק צו חילונים, כאטשיג ער שרייט ער איז חרדי, ער פלעגט אנצינדן אזאלכע ציוניסטישע מאשינען און שוין, און היינט זענען זיינע קינדער אין צהל, פארשטייסט? משה ראטמאן דער חזר פון טאהש אים פלעגט מען אויך נוצן געווען א באם האט נישט געוואלט לערנען האט מען אים גענוצט אז זיי גייען אריין לייגן צוקער אין טרעקטארס ווייל דעמטס פלאצט די די זאך ווייל מען זאל נישט גראבן די טויטע מען זאל נישט אהער נאכדעם האט זיך אויסגעוויזן אז ער האט געפארן אויף טאהש און דארט מכשיל געווען א האלבע שטאט אריין געברענגט אינעם רעבענס צימער די שמיציגסטע ווידיאוס וואס ס'איז דא, און ער האט געטראפן א שידוך, זיינס א פירסט קאזין דאכט זיך מיר, און ער האט ווייטער ממשיך געווען, ביז איך בין אראפגעפארן אים ארויסווארפן פון דארטן, נאר מיילעך טאהשער'ס איז געווען שטערקער פון מיר, און ער האט אים געבעקט, און געזאגט א דרשה אין פראנט פון רעבן אמאל, ס'איז געווען איך מיין די לעצטע טעג פון פסח, שביעי של פסח, אחרון של פסח, אז ס'איז געקומען דא עפעס איינער א רשע א בעליאל נחום ראזענבערג, ער דרייט נישט קיין קאפ. האט מורא געהאט פארמסר'ן האט ער מורא געהאט דאס איז געווען די גענגסטערס האסט שוין גענומען די אינגע חברה איך האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק בין איך געגאנגען אין ירושלים אין מאה שערים גייען ארום אזוי צוואנציג דרייסיג יונגלעך זענען בערך פון צוועלף ביז פערצן ביז פופצן יאר אלט עס גייען ארום לא הולכים לצבא מען טאר ניט גיין אין צבא צו וועם די אידן גייען נישט אין צבא נאר דאס איז ניס דאס איז א שמוץ קאסטן די גאנצע זאך. יעצט איז דארף מען דאס וויסן, ווען איינער איז א קנאי נאכדעם טאמער מיינט ער עס נישט ערנסט, דעמאלטס קען עס אים שאטן, פארוואס? ווייל דו האסט נישט קיין רעכט צו באליידיגן יענעם, דו האסט א שיטה, יענער האלט נישט פון דיין שיטה, יענער זאגט איך בין נישט אינטערעסירט צו הערן וואס דו האסט צו פארקויפן, יעצט ארויפצוצווינגען אויף יענעם דאס טאר מען נישט. דאס האט סאטמאר געטון אלע יארן, אין אמעריקע אויך, און דערפאר איז עס אזוי צוברעקלט, נישט דא איינער היינט וואס ער האלט פון די שיטה פון רבי'ן, זיי גייען צום כותל, זיי טוען כל דבר אסור, זענען ציונים, זיי ווילן דזשוינען די מיליטער, איך האב יעצט גערעדט מיט א סאטמארע בחור, פרעג איך אים וואס טוסטו דא? זאגט ער איך בין געקומען דזשוינען צהל, זאג איך אים פארוואס? זאגט ער הער אויס, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע ישיבות, איך האב נישט קיין פיוטשער, איך הייס א באם, פארוואס זאל איך דארפן מיין לעבן אזוי א גאנץ לעבן, כ'וועל גיין אין צהל, כ'וועל עפעס אויפטון פאר אידישקייט, כ'וועל האלטן א לאנד, כ'וועל שיצן א לאנד. אונז האמיר גארנישט פארקויפט אויסער דעם ווי צו רעדן אויף יענעם, און דאס ווערט דעם עולם נימאס. חוץ פון דעם איז דערגאנגען ס'אלעס שקר. איך בין אמאל געווען דא אין ארץ ישראל, און עס איז געווען א סאטמארע בחור געקומען וועגן א שידוך, און מען האט אויסגערופן אין ביים וויזשניצער רבי'ן נאך די סליחות די ערשטע נאכט, אז ס'פארט א באס אויף נתניה צוויי אזייגער. זאגט מיר יענער, דו פארסט אויך? זאג איך אים, יא, איך האב זייער ליב צו הערן קלויזנבורגער רב. זאגט ער, איך וויל מיטפארן. זאג איך, אקעי, קום אריין. און יעדער איז געזעסן און געלערנט, דער קלויזנבורגער רב האט זיך געשאקלט ווי א בחור פון פופצן יאר, אזוי האט ער זיך געשאקלט ביי די גמרא, א איד ער איז שוין געווען דעמאלטס מסתם זיבעציג, זעכציג, און האט זיך געשאקלט מיט אלעם, און ער האט געהאט א בולעט אין די הענט אויך, איך האב אמאל געהערט א דרשה פון אים, ער האט אויפגעהויבן זיין הענט און געזאגט זעסט אין די הענט ליגט א בולעט, כ'האב נישט געוואלט ארבעטן שבת האט מען מיך געשאסן, דא ליגט עס אן עדות, ער האט א בולעט אין די הענט און איך זאל האבן מיין אייער אין מיין הענט, עניוועי ס'גוט, איז קום איך אריין פרעג איך דעם בחור, דו זעסט ווי יעדער לערנט דא פלייסיג, טאקע א נחת צו קוקן, אלע בחורים זענען געזעסן און געלערנט, ווייל קלויזנבורגער רב האט געזאגט אז איך וויל נישט מ'זאל אהיים גיין און צוריק קומען, איך וויל זען ווי אזוי עס פירט זיך אויף א גאנצע נאכט. איז סוף איז געווען, איך גיי אריבער פרעג דעם בחור, דו זעסט דעם קלויזנבורגער רב? פרעגט ער, וועלכער איז ער? איך ווייס אפילו נישט. זאג איך אים, אבער צוזאמגערעדט האסט דאך. און זאגט ער, יא. דו זעסט דארטן וואס ער זיצט? זאגט ער, דו ביסט א ליגנער. דער איז נישט קלויזנבורגער רב, מ'האט דאך מיר געזאגט ער גייט מיט א פראק און מיט א צילינדער. זאג איך אים, נישט נאר דאס, ער גייט אן ציצית אויכעט. ער קומט אריין אין שול אן א אונטערהויזן אויך. דאס האט מען אונז פארקויפט, באלאוני, מען האט געוואלט ווייזן אז אונז זעמער גערעכט האט מען פארקויפט לגיונות, עווענטשעלי האבן די אלע לגיונות אנגעהויבן ארויסצוקומען, מען זעט ס'איז אלעס שקר, ס'איז בלאף, סאטמאר גייט צו די בחירות, זיי נעמען געלט, און ממילא האט עס נישט גוט געקלאפט, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז זיך נוקם אז דו באליידיגסט א איד פאר גארנישט, טאמער דו מיינסט עס טאקע לשם שמים אקעי, אבער דו האסט עס נישט געמיינט לשם שמים, די עדה איז געווען א ביזנעס, א מאני מעיקינג ביזנעס, און ממילא איז אזוי גייט עס. יעצט איז דא דער פאפענהיימער יעצט געשטארבן מסתמא אפאר חדשים צוריק, ער האט געגרינדעט בית לפליטות, ער געהערט צו די עדה, שפעטער האט ער גענומען פון בעלזער אינגעלייט, ס'איז דא א משפחה פון בעלז וואס האבן אים געגעבן א מיליאן דאלער ער זאל בויען א גאנצע ברענטש אויף זייער טאטנ'ס נאמען, און יעדער האט זיך געוואונדערט, איך האב געוואוסט פארוואס, ס'איז איין בלאף די גאנצע עדה, פאפענהיים איז שוין לאנג אוועק. פאפענהיים האט געזאגט שוין יארן צוריק אז די עדה איז איין שטיק מזויף מתוכו. עניוועי, זיי טרייען נאר נאך צו געפעלן פאר סאקמער קאקמער ווייל זיי קלערן נאך צו קריגן אפאר טאלער. ס'איז נישט וויכטיג. איך האב געזען אז אינעם בלאף איז זאמיר געזאגט מיטן מיטן שוויץ אז ס'באדערט זיי נישט די אלע סיריע קריזיס, זיי דארפן האבן מער געלט, א האלב מיליאן דאלער פאר די פראמי. עניוועי, יעצט איז אזוי. דער יואליש קרויז איז געווען דער וואס האט געמאכט די אייגענע שחיטה, מ'האט אים איינגעזעצט, און די גאווערמענט האט אים געטון א גרויסע טובה אז זיי האבן אים ארויסגעלאזט. ער איז א טאטע פון זעכצן קינדער און האט יעצט געהאט נאך א קינד, צו זיבעצעטע צו די זעכצעטע איך ווייס נישט פונקטליך, איז בקיצור די ראש ממשלה צו די סגן ראש ממשלה מ'האט אים ארויסגעלאזט און געזאגט ער קען אהיים גיין, סא ארויסגעקומען האט ער אנגעהויבן צו טענה'ן אז די וואס זיי נעמען געלט פון די מדינה די זאלן גיין אין צהל, פארוואס? ווייל בשלמא אז דו נעמסט נישט קיין געלט האסטו גארנישט מיט די מדינה, אבער אז דו נעמסט זייער געלט זאלסטו גיין אין צהל, ער זאגט שוין די זעלבע וואס נחום ראזענבערג זאגט שוין צען יאר. זיצט דא און דו פרעסט און מען געט דיר פראטעקשאן, מען געט דיר אלעס, און אלל אוו א סאדען זיצטו און שעלטסט. ארייט איך זאג נישט מען זאל גיין אין צהל, אבער על כל פנים ווילאנג זיי בעטן נישט זאלסט קומען, גיי נישט. יעצט האט זיך געמאכט אזא מין זאך אז יואליש קרויז האט עס געזאגט ברבים אז אז מען גייט צו די בחירות און מען נעמט געלט פון די מדינה און מען טוט אלע זאכן דארף מען גיין אין צהל אויכעט און שוין. און למעשה האט ער איבערגעדרייט דעם גאנצן הילוך החיים וואס ער האט געהאט. ער האט אויכעט באליידיגט און בא'עוול'ט הונדערטער און הונדערטער מענטשן, און יעצט איז געווארן א סטענדסטיל פון דעם גאנצן קנאות. וועגן דעם וועט זיך געפונען, רש"י זאגט, אז מען האט געזאגט הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו, איז דער מהר"ל איז מסביר, וואס איז דער פיטם עגלים, און אז זיין זיידע האט געשטאפט קעלבלעך פאר עבודה זרה, וואס איך מיין, ווי ווי קומט דאס צו אים? זאגט ער א טיף ווארט, זיי האבן געזאגט ער איז א רוצח, ער האט אין זיך גוי'איש בלוט, דערפאר האט ער געהארגעט די מדינית. דאס איז דער גוי'אישער בלוט. זיין זיידע האט געשטאפט קעלבלעך פאר עבודה זרה, געווען א גוי, געהאט אין זיך גוי'איש בלוט, איז אפילו ער האט זיך מגייר געווען ביי די אייניקלעך איז עס אריבער געגאנגען. דאס איז די טיפקייט פונעם ווארט. ווען איז ער גארנישט שולדיג. אז זיין זיידע האט געשטאפט קעלבלעך פאר די עבודה זרה. וואס איך מיין ארויסצוברענגען פון דעם איז, די גאנצע קנאות דאס איז געווען א בלאף, א פעיק פאוני בלאף, מען האט אנגערייצט דעם עולם, מען האט געמאכט פון אונז משוגעים, איך האב עס קיינמאל נישט גע. קיינמאל נישט געארט, מיך האט עס נישט אינטערעסירט, ווייל איך האב שוין געזעהן זייער בלאף יארן יארן צוריק, און יעצט הייבן זיי אן זיי פראבירן יעצט מסביר זיין דעם ראש בית דין מיטן גאבד מיטן ראבד מיטן זאבד מיטן שמאבד אז ס'איז איין שטיק בלאף, כאאאא, אבער מען לאזט נישט צו צינען, ס'איז דאך נאך נאך א גוד גאוינג ביזנעס. דער עולם איז דא ממש פארלוירן, מען ווייסט נישט וואסערע הכשר צו עסן. ס'איז ממש איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, מען זעהט די שענסטע פון די עדה האבן איבערגעלאזט די עדה ווייל זיי זאגן ס'איז איין שטיק בלאף, און אז ס'איז איין שטיק בלאף איז וויאזוי דאס כשרות יא גוט, דאס דאס דאס זאג איך אייביג, אויב ס'איז אלעס איין שטיק בלאף איז דאך דאס כשרות אויך איין שטיק בלאף, דאס כשרות איז דאך נישט בעסער ווי עפעס אנדערש, וויאזוי האט דער רבי אמאל געזאגט, ער האט געזאגט דער רבי בנימין הערש האט מיר פארציילט אויף די שיף האט דער רבי געזאגט כ'האב איין עדה כ'האב איין עמרם בלוי, נו צו וועם זאל איך גיין אויף וועלכע זייט? רבותי אונז האמיר געהאט אן עדה, האמיר געהאט תולדות אהרן, תולדות אהרן האט אונז אויך שוין איבערגעלאזט, זיי נעמען געלט פון די מדינה, זיי טוען אלעס, זיי שיקן פאר אלע חברי כנסת פרעזענטס, נו טו אפ, ס'איז געווארן גארנישט פון דעם גאנצן קנאות, פארוואס ווייל מ'האט געהאט ירושלימ'ער שקצים וואס האבן עס געפירט, זאלן קענען מוציא ממון זיין פון די אמעריקאנער אידן, זיי האבן עס נישט געמיינט ערנסט, זיי האבן סתם בא'עוול'ט מענטשן פאר גארנישט, און די זעלבע האבן געטון די שקצים אין ווילימסבורג, זיי האבן גענומען נחום ראזנבערג און אים סתם געלייגט אין חרם, ער האט דאך געזאגט א מילתא בטעמא. וואס לייגסטו יענעם אין חרם? הער אים אויס, זאג ער גייט מיט א פראק מיט א צילינדער, אבער און מאך אים נישט אוועק, היינט פארט ער זייער גוט אין דרעד, גאנץ סאקמער קאקמער אויך, זאלי האט יעצט געזאגט מען זאל זיך אפילו נישט שטעלן צו באקומען א פטור ווייל ער מוז דאך דעקן וואס ער האט וואס ער האט געטון, אזא משוגענער האב איך נאכנישט געזען ווייל דער רבי זכרונו לברכה האט געוואוסט אז מען גייט זיך שטעלן. און ס'דא פון רבי יוסף צבי דושינסקי זיי האבן אונטערגעשריבן פאר ועד הישיבות ס'דא יעצט ארויסגעקומען אין ניינטין פארטי אייט צו ניינטין פארטי ניין אז מ'זאל זיך יא גיין שטעלן מ'זאל קריגן א פטור סאו זאלי קען קריגן פון יוסף צבי דושינסקי ווען ער איז געגאנגען נעמען די הוראה האט דער אלטער רב

געט אוט אוו איט ביקאוס דו פארלירסט דעם עולם, עספעשעלי דעם שטערן, דער פרוים שטערן אין ארץ ישראל, און מיילעך שטערן וואס האט געהאט פלעיבוי מאגעזינס וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון סאטמאר, און יצחק שטערן דער וואס איז נאך אין סאטמאר וואס מ'דארף אים ארויסווארפן. שוין, יעצט איז סתימת הגולל אויפן גאנצן שיטה פונעם רעבן, ס'איז סתימת הגולל.

זאלסט אריינלייגן מער חינוך, וועסטו אויף אזויפיל האבן, אז אונז מיר האבן וואוילע קינדער מיט אייניקלעך, און נעווער מיינד וואס טוט זיך אין ארץ ישראל, זיי זאלן זיך לעבן פאר זיך, זיי האבן מיט דיר גארנישט, ווען ס'וועט קומען צו א שידוך און דו'סט וועלן א מיידל פון ארץ ישראל, אויב ס'וועט זיין א מיידל וואס האט געכאפט אן עקסידענט אין א באס, און ס'פעלט איר א הענט, עט מען דיר עס אויך נישט געבן, אויב מ'עט דיר עס יא געבן, עט מען זיך אויסנעמען א תנאי, אז דו מוזט געבן א גאנצע דירה, און נישט אין בית שמש, נאר אין ירושלים, סאו דו האסט עניוועי גארנישט מיט זיי. ממילא לאז דיך אפ פון זיי, קעטער נישט פאר זיי, זיי זאלן זיך אליינס פירן זייער ווערטשאפט. און אז זיי האבן א פראבלעם מיט ציונות זאלן זיי זיך אליינס שלאגן, אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם, אין אמעריקע איז נישטא קיין ציונים, איך זאג אייביג מענטשן ווילן מיר געבן גרויס געלט עדווערטייזן אויף מיין האטליין, שריי איך דאס, טאמער נעם איך א דאלער אפילו פון א מענטש, איז די פשט מיין קנאות איז פאר געלט, אזוי צאל איך עס פון מיין אייגענע טאש, און איך וויל נישט קיינער זאל זיין דא אינוואלווד. ווייל ווען נישט איז צו זאגן מוסר פאר א איד ווען סקומט זיך אים נישט אדער צו באליידיגן א איד ווען סקומט זיך אים יא דארף מען זייער וואטשן וויאזוי מען טוט עס. אויסער ווען ס'איז טשיילד סעקשועל אביוז דאס איז באזניס נעמט מען אזוי ווי פנחס דעם שווערד און מען שטופט אריין אין יענעם. פארוואס האט ער גענומען א שווערד? ווייל ער האט גענומען זיין פליישיגע שווערד און ער האט אריינגעשטופט אין כזבי האט דער גענומען אן אייזערנע שווערד און אריינגעשטופט אין אים. ס'האט זיי אלע געכאפט מיט א מאל ביידע. יעצט זענען מיר דורך געגאנגען דעם ביטערן טאג וואס דאס הייסט תשעה באב, ס'חרוב געווארן דער בית המקדש צוויי מאל, און די זינד אונזערע האבן געמאכט אז ס'זאל נאך נישט געבויט ווערן, און ס'איז זייער א שאד אז אזאלעכע טעג גייען אדורך, ס'שטייט אין מדרש איכה אין פתיחה אין פתיחתא י א אויפן פסוק, ס'איז אין איכה קפיטל א פסוק ח, חטא חטאה ירושלים, ירושלים האט געזינדיגט. זאגט דער מדרש איכה, אילו זכיתם ווען עטס זאל זיין זוכה געווען הייתם קוראים וואלט מען ווען געליינט כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו דאס איז יום כיפור דאס איז א פסוק אין ויקרא קפיטל טז פסוק ל. און יעצט אז האט עטס נישט זוכה געווען ליינט מען נישט כי ביום הזה יכפר עליכם נאר חטא חטאה ירושלים. יעצט די שאלה איז וואס עפעס איז די פסוק ע פ פונקט דא אנדערש ווי אלע אנדערע פסוקים פון אלע מועדים, אלע מועדים זענען דאך בטל געווארן די קרבנות נישט די מועדים חלילה, און אויך ס'איז דא אסאך פסוקים אין איכה און אין ירמיה, נו וואס האט מען פונקט געטראפן דעם פסוק? חטא חטאה ירושלים. יעצט, לכאורה קען מען זאגן עטליכע בחינות, איין בחינה איז, ס'שטייט אין פסיקתא פון רב כהנא אין אין פסקא ל', און ס'ווערט אויך געברענגט אין ילקוט סוף סדר פנחס, רמז ת ש פ ב, אז דער אייבערשטער האט געגעבן פאר יעדן חודש א מועד, א יום טוב, יעדע חודש זאל עפעס האבן, און אין חודש תמוז האט ער געגעבן ראש השנה, און אין חודש אב האט ער געגעבן יום כיפור, און אין חודש אלול האט ער געגעבן סוכות. שטעלט אייך פאר ווייל מ'האט אבער געמאכט דעם עגל. איז געקומען ראש השנה יום כיפור און סוכות אין איינעם ווייל דאס האט דאך גורם געווען דעם חורבן בית המקדש מיט אנדערע צרות בקיצור זענען זיי געגאנגען אין איינעם אין חודש תשרי אזוי שטייט אין פסיקתא פון רב כהנא אין פסקה ל' יעצט ס'ווערט געברענגט אין געוויסע קבלה ספרים אז שם ועבר און אברהם יצחק יעקב האבן טאקע אזוי געהיטן זיי האבן געהאלטן ראש השנה אין תמוז יום כיפור אין אב, און סוכות אין אלול. ויעקב נסע סוכותה, ס'איז געווען סוכות, ס'איז געווען אלול. יעצט אין מדבר קדמות פונעם הייליגן חידא, מערכת ד' אות י ד, שטייט אויך אזוי אז די אבות און שם ועבר האבן אזוי געהאלטן. יעצט קען זיין אז דאס איז די כוונה. אילולא זכיתם ווען עטץ וואלט זיין זוכה געווען וואלט מען ווען געליינט אין חודש הזה שהוא חודש אב. כי ביום הזה יכפר עליכם, ווען וואלט דאך געווען יום כיפור, דאס וואלט געווען חודש אב, עכשיו שלא זכיתם מ'האט עס געמאכט דעם עגל, האט עס גורם געווען די אלע שלעכטע זאכן, ליינט מען אין אב חטא חטאה ירושלים. קענסט זאגן נאך א זאך וואס ווערט געברענגט. אין די גמרא מסכת יומא דף ט עמוד ב' אז מקדש ראשון איז חרוב געווארן ווייל ס'האט געהאט דריי עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים. מקדש שני, פארוואס איז חרוב געווארן? מ'האט דאך עוסק געווען אין תורה און עבודה און גמילות חסדים, ווייל ס'איז געווען שנאת חינם. ללמדך זאגט די גמרא, ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות. עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. יעצט מען קען זאגן אז דאס איז דער טעם פארוואס דער אייבישטער האט זיי אזוי פארשפרייטערט אין אלע לענדער, ס'זאל נישט זיין אזויפיל שנאת חינם, דו וואוינסט אין יענעם עק וועלט און איך וואוין אין דעם עק וועלט, איז געקומען אבער דער בעל דבר און האט צוגעשטעלט א אינטערנעט און מען ווייסט אלעס וואס טוט זיך אין יעדן עק פון דער וועלט, דער אינטערנעט ברענגט אזויפיל לשון הרע און אזויפיל שנאת חינם אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, דא א איד ער וואוינט לאמיר זאגן אין א קליין שטעטל, ער ווייסט נישט פון גארנישט. און דעם אייבערשטן, זעהט ער אויפן אינטערנעט אז אין סאטמאר איז דא פופציג טויזענט מענטשן, אוי ווערט ער דזשעליס. וועגן דעם שטייט אז גלות איז מכפר עוון. פארוואס? ווייל אז מ'זעהט נישט יענעמ'ס רייכקייט ווערט מען נישט אזוי דזשעליס. יעצט איז דא א אינטערעסאנטער ספר חסידים, אין סימן ש מ ג שרייבט ער אזוי, ס'שטייט הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אחים גם בגימטריא בנים. זאגט ער רצה לומר שני אחים ואב ובנו, אדער צוויי ברידער אדער א טאטע און א זון כשהם בקטטות ובכעס, וכן הרב עם תלמידיו, א רבי מיט די תלמידים אז זענען אין כעס, אף על פי שלומדים תורה כיון שמתקוטטים יחד מוטב שלא יהיו יחדיו, פארוואס ווייל שמצערין כאטשיג זיי לערנען תורה, טאמער זיי קריגן זיך אבער איז בעסער אז זאל נישט זיין אינאיינעם ווייל זיי זענען זיך מצער איינער דעם צווייטן. יעצט זאגט ער א מורא'דיגע זאך און איך וויל מ'זאל עס הערן, ואל תאמר בדווקא מפני שהאב שמצער, למשל דער טאטע האט צער פונעם זון, או מפני הרב שמצער, דער רבי האט צער פונעם תלמיד, זאגט ער ניין, אלא אפילו הבן מצטער על ידי אביו, ווען א טאטע טוט אן צרות פאר א קינד, אדער א תלמיד על ידי רבו, מוטב שיפרדו כיון שאינם יכולים לסבול, איר הערט וואס דא שטייט? אפילו דער רבי איז מצער דעם תלמיד, אדער א טאטע מצער א קינד, זאל מען זיי.

ניין ער האט נישט געטארט. ער האט נישט געטארט אפהארגען א גאנצע כיתה מיט זיינע נערוועזקייט און מיט זיינע משכב זכרים. יעצט דער זעלבער ספר חסידים זאגט א אינטערעסאנטע זאך אין סימן ש כ ה, א מענטש וואס ער האט געלט און ער האט קינדער און די קינדער הערן נישט אויס זיין מוסר און זיי לערנען נישט תורה און זיי לערנען זיך נישט אויס פון אים מעשים טובים, זאגט דער ספר חסידים מוטב שלא יפרנס אותם איז בעסער ער זאל זיי נישט מפרנס זיין ויהיו טרודים ומעונים במלאכה זאלן זיין באשעפטיגט מיט די ארבעט וישובו לדרך טובה. און זיך צוריקקערן צום גוטן וועג, אבל אם רואה שעל ידי שמונע מהם, אויב ער זעט אז אין דעם וואס ער נעמט פון זיי אוועק אלעס די גוטע זאכן יצאו לתרבות רעות, לאו כל כמיניה טאר ער דאס נישט טון. און אזוי שטייט אויך אין די גמרא מסכת כתובות דף נ, אז ביז צוועלף זאל דער טאטע רעדן מיט אים זייער שיין און ער זאל אים נישט שלאגן און זאל אים צוציען מיט גוטע ווערטער.

תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע. וואס הייסט שמע בקולה? אז זי זאל אוועקשיקן הגר המצרי אינאיינעם מיט איר זון. איז פארוואס האט מען דארטן יא געמעגט? דאס קען מען זאגן ווייל די גמרא זאגט אין בראשית רבה פרשה נ ג אין פסוק י ד, רשי ברענגט עס אויך צו, דאס איז דארטן אין בראשית כ א פסוק ט, אז זי האט געזען מצחק, ישמעאל איז געווען מצחק. רש י בעבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים, ער איז געווען א פעדאפייל, ישמעאל איז געווען א פעדאפייל, וועגן דעם. דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהמ'ן. גרש את האמה הזאת ואת בנה, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם. על אודות בנו. זאגט רש י אז שיצא לתרבות רעה. ס'האט אים וויי געטון פארוואס ישמעאל איז קאליע געווארן, און וועגן דעם האט אים דער אייבערשטער געזאגט. געזאגט אז מען זאל אים אוועק שיקן. יעצט איך וויל נאר סתם באטאנען, מער לכאורה זעט דאך עס אויס אז אברהם אבינו האט ארויס געווארפן דעם קינד, סא דארפן דאך אונז נאכטוהן וואס אברהם אבינו האט געטוהן, לאמיר ארויס ווארפן אלע קינדער אזוי ווי האמיר געטוהן ביז יעצט, סא אפשר זענט עטץ גערעכט, לכאורה האט דאך אברהם אבינו אויכעט געדאמפט ישמעאל, די תירוץ איז אבער דאס האט דער אייבישטער אזוי געהייסן האט ער געמוזט פאלגן, למעשה אבער שטייט אין מדרש אז אברהם אבינו איז אים געגאנגען אייביג וויזיטן, שרה האט זיך אויסגעגעבן אז ער טאר נישט אראפגיין פונעם קעמל, און א ער איז געקומען צו אים. קעגן, איינמאל האט ער אים נישט געטראפן, צווייט מאל האט ער אים יא געטראפן, די ערשטע פרוי האט אים נישט געוואלט אריינלאזן, ממילא האט ער דאך געזען אז דאס איז נישט פאסיג פאר אברהם אבינו'ס משפחה, האט ער אים געשיקט א מעסעדזש אז ס'איז דא אן אלטע טיר און ס'איז צובראכן און מ'דארף עס טוישן, ער זאל פארשטיין אז דאס איז נישט די דרך אז מ'לאט נישט אריין מענטשן, באט די צווייטע מאל האט ער אים יא געטראפן, ס'איז א אריכות אין מדרש כ'וויל נישט אריינגיין, אבער אברהם אבינו איז געשטאנען פון דערווייטנס און האט ארויסגעקוקט אויף דעם ישמעאל'ן אז ער זאל תשובה טון. ער האט אים נישט געדאמפט, ער האט אים נאר ארויסגעווארפן ווייל דער אייבישטער האט אזוי געהייסן, מה שאין כן אונז ווען אונז דאמפט מיר די קינדער, מען וואשט זיך אפ פון זיי, מען ווייסט אפילו נישט וואו זיי זענען, און דאס איז דעדלי ראנג, מען דארף שטיין פון דערווייטענס און קוקן וואס געשעט מיט דעם קינד. יעצט אז דער אייבישטער האט געזען אז אונז פירן מיר זיך נישט ריכטיג האט ער אונז געשיקט אונז זאל מיר זיין ביזי מיט פרנסה, רבותי מיר זעמער שוין גענוג ביזי, ס'אזוי ביזי דער אלע פרנסה איז דאך אזוי ביטער אפילו ביי עשירים. בעט מען אונז זייער שטארק, ס'איז נאך דא, יעצט קומט שבת נחמו, ס'גייט ז' דנחמתא, מען בעט דעם אייבערשטן ער זאל אונז טרייסטן, און לאמיר זיך אונטערנעמען א קלייניקייט, סאמטינג סמאל, און דאס וועט זיין ענקער בנין בית המקדש, וואס איז די קלייניקייט, העל איך ענק זאגן, דאס וואס איז ביי דיר די שווערסטע, יעצט דער אייבערשטער האט אויך געלייגט אין חרם ירושלים. חטא חטאה ירושלים על כן לנידה היתה, אבער ס'איז נאר כימי נדת דותה, אז אונז מיר תשובה טוען וועט אלעס צוריק גיין און ס'וועט ווערן אין דער ארדענונג. כ'האב עס שוין ענק מסביר געווען אמאל, תוס' דארטן אין נדה, כ'מיין ס'איז דף ל' א', ברענגט וויאזוי איז א פרוי באגלייבט אויף א חזקה אז טהורה אני, ווען זי איז געווען טמא. אונז ווייסן אז אפילו טויזנט עדות זענען נישט שטערקער פון א חזקה. זאגט תוס' דאס איז אן אנדערע מין חזקה, דאס הייסט א חזקה עשויה להשתנות. נדות איז א חזקה עשויה להשתנות, דער אייבערשטער האט אונז געלייגט אונז אין חרם און ירושלים אין חרם, על כן לנידה היתה, ס'איז אבער א חזקה עשויה להשתנות, אונז קען מיר זיך געבן אין איין מינוט א דריי איבער, און ס'וועט ווערן אלעס אין דער ארדענונג. יעצט אין זוהר הקדוש פרשת אחרי דף ע' ז' עמוד ב' שטייט אזוי, ערות אחי אביך לא תגלה. דאס מיינט מען ישראל, כלל ישראל, ואחות אמך, דאס מיינט מען ירושלים, פארוואס זאגט דער זוהר דחייבין איני, וועגן די זינד וואס מען טוט דארטן, יגלון ישראל בין העמים, וועט מען פארטרייבן די אידן צווישן די פעלקער, דער עולם מיינט צווישן די פעלקער מיינט אין אמעריקע, דא אין ארץ ישראל איז מען אזוי אין גלות עטס האט נישט קיין השגה, ס'איז אנבעליוועבל, די אראבער האבן זיך געהויבן דעם קאפ. ס'איז איטס אווער, די גאנצע ציוניסטן, די גאנצע מאוומענט איז אווער, ויתחרב ירושלים זאגט דער זוהר הקדוש, און ירושלים וועט חרב ווערן ועל דא תנינן, און אויף דעם האבן מיר געלערנט רחימותא דקודשא בריך הוא דקרא לישראל אחים, דער אייבערשטער רופט אונז נאך אן ברידער, שנאמר למען אחי ורעי. זעהן מיר דאך פון דעם אז אונז בלייבן אייביג ברידער, אונז בלייבן אייביג ברידער פארן אייבערשטן אפילו ווען מען זינדיגט, נאר אונז וויל מען זיין מער ווי א ברודער, אונז וויל מען זיין אזוי ווי א זון. כ'האב אויך געוואלט זאגן א שטיקל מוסר השכל, פון דעם ספר חסידים קומט אויס אז א מאן און א פרוי פארטראגן זיך נישט, לאזן זיך גט'ן מיט שיינעם און יעדער זאל גיין זיין וועג. סתם צו פייניגן יענעם האט נישט קיין שום זינען. און בפרט נאך צו דינגען מענטשן זאלן הרג'נען. מ'האט יעצט געגעבן פאר איינע פון די וואס האבן געדינגען צו הרג'נען, ס'איז געווען ביי אונז א פאל, מ'האט געדינגען א היימישן יונגערמאן אז ער זאל הרג'נען מאסרי א מענטש וואס האט נישט געוואלט געבן א גט פאר זיין פרוי. דאס איז זיכער אז קיינער טאר נישט טון אזא מין זאך אליינס, ווייל מ'דארף דאך אויסהערן יענעמ'ס טענות אויכעט. אבער אפילו ווען יענער איז נישט גערעכט, הרג'נען טאר מען נישט. און ס'איז שוין געווען א הירינג דעם פרייטאג און א פעדערל דזשאדזש האט אים געגעבן פינף און א האלב יאר אין דזשעיל, און יעצט גייט קומען דער אנדערע קויפמאן. נאר יעדער זארגט זיך וואס גייט זיין מיט די קינדער. כ'וויל דיר עפעס זאגן, ווען זי איז א שיקסע און א גוי'טע און זי נעמט ארויס די קינדער פון אידישקייט הער איך פארוואס דו זארגסט דיך. אבער בסך הכל וועט דא זיין א מחלוקת צו זי וועט לערנען אין סאטמארע חדר, צו אין סאטמארע מיידל סקול, צו אין פאפא. סאו וואטס יור דיפרענס? זענען ביידע שומרי תורה און מצוות. וואס איז דיינע ביזנעס ווי זיי גייען באקומען זייער עדיוקעישאן? און דאס איז די מורא'דיגע פראבלעם וואס מען טוט מער, ער וועט זיין אזוי און זי האט אזוי, ס'איז גארנישט, יו דאונט געט אלאנג, מצער זיין יענעם טאר מען נישט, דער אייבערשטער האט אונז נישט געוואלט מצער זיין, האט ער אונז געשיקט אין גלות, דעטס איט. הייבט נישט אן מיט די מעשיות, אונז קען מען די באלאוני סטאריס. און חוץ פון דעם אויב זיי וועלן זיך קריגן וועט זיין אסאך ארגערע חינוך, איך ווייס איך קען א אינגערמאן וואס האט זיך נעבעך גע'גט לא עלינו, ער איז געקומען צו מיר צו הדרכה האב איך אים געזאגט די קינדער געב פאר די מאמען ווייל דו קענסט זיי נישט אויפציען עטליעסט ביז זיי זענען עלטער און נאכדעם וועט מען זיך זארגן, און אויב די מאמע האט קיינמאל נישט דערציילט אז ס'איז דא א שטיף טאטע, נאטינג ראנג, קינד דארף נישט אויפוואקסן מיט די אלע משוגענע געדאנקען, און וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן ביידע אזוי מצליח געווען ביידע קינדער, און געס וואט? נאך די חתונה האבן זיי אנגעהויבן צו קלעבן צום טאטן מען קען נישט אוועקנעמען, ס'איז דא א דזשאוק, יו קען טעיק וויליאמסבורג, יו קען טעיק א פערסאן אוט אוו וויליאמסבורג באט יו קענט טעיק וויליאמסבורג אוט אוו די פערסאן, ער וועט אייביג צוריק קומען, די קינדער ווען זיי ווערן גרויס זיי האבן א טאטן, דעי אלסא וואנט טו בי א פארט אוו הים, ס'איז דא דא יעצט איינער וואס האט געטראפן א קינד ביי צוויי און פערציק יאר אלט. און דער טאַטע איז שוין אינגאַנצן אויסגעטון פון אידישקייט, קינד האָט מען גוט דערצויגן, בעט דער קינד דעם טאַטן, קום ווער אַביסל פרום, קום אין אַ שול, קום אַהער, קום אַהין. אינמיטן געט אויף אַמאָל אַ פרעג אַ קינד דעם טאַטן, זאָג, מיין טייערער טאַטע, פאַרוואָס האָסטו דיך קיינמאָל נישט געזאָרגט, וואו איך בין? זאָגט ער, כ'האָב מיך יאָ געזאָרגט, נאָר כ'האָב געוואוסט פון זאָרגן וועל איך אין ערגעץ נישט אָנקומען, כ'האָב געוואוסט ביסט אין גוטע הענט, און כ'האָב אויך געוואוסט אַז דיין מאַמע ברענגט דיך אויף זייער גוט, סא וואָס האָב איך דיך געדאַרפט משוגע מאַכן, זעסטו? סאו ווי מעד, ברוך השם. סאו יעדער דארף זיין קלוג און וויסן און וואטשן וואס ער טוט. ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון דראגס האט מיך אויפגעקאלט א טאטע פון א זון וואס ער האט געהאט א רעסטעראנט און די אויל איז אויף אים ארויפגעגאנגען הייסערהייט און ער האט זיך פארברענט ער איז געווען אין שפיטאל א לאנגע צייט כדי ער זאל קענען מיטמאכן די יסורים האט ער גענומען דראגס מ'האט אים געגעבן אין שפיטאל דאס הייסט נישט רעקריעישענעל דראגס נאר דאס הייסט מעדיקעל דראגס און נאכדעם האט זיך עס צוגעוואוינט די באדי צו דעם האט ער געמוזט נעמען שטערקערע שטערקערע אנגעהויבן האט זיך עס מיט מאריוואנע. ס'האט זיך אויסגעלאזט אז ער איז געווען אויף העווי העווי דראגס, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע. ווען ער איז ארויס פון שפיטאל איז ער געווען ברוך השם געזונט, די פארברענעכץ איז אוועק, אבער ער איז נאכגעלאפן נאך די דראגס, דער סוף איז געווען ער האט עס געקויפט אין אלע זייטן וואו ער האט געקענט, זיך אווערגעדראגט און ער איז געשטארבן. כ'האב אנגעהויבן צו רעדן האט זיין טאטע געקומען צו מיר, ער האט געזאגט אוי איז וויכטיג אז מ'זאל רעדן פון דעם, זאגט ער קוק מיין זון, ער איז געווען אן אינעסענט וואוילער תלמיד חכם און ער האט געפירט א גוטע ביזנעס, און קוק וואס איז געשעהן ווייל ער איז געווארן אדיקטעד קומען אן די סאקמערע קאקמערע בהמות דא איטס נאט מעידזשער ס'איז נישט קיין דעט סענטענס ס'איז נישט וואס כ'האב בין געזאגט דאס אלעס אז ס'גייט ווייטער און ווייטער און אז ס'איז נאך געמישט מיט אנדערע דראגס און מיט אלעם איז מען אויף צרות סאו מאכטס עס נישט אוועק אזוי ווי ס'האטס אוועק געמאכט טשיילד מאלעסטעישן און אלעס ווען ס'זאל זיין בענק דראגס אזוי הארב ווי ציונות אדער טשיילד מאלעסטעישן ווי ציונות וואלט משיח געקומען יעצט נאך פאר תשעה באב נאר די צרה איז אונז האמיר נישט קיין רייט מיינד און אונז האמיר נישט קיין רייט דירעקשאנס. אונזער הייליגער רבי איז ארויף אין הימל און ער האט געהארגעט אלע ציונים ער האט געזאגט כ'האב א גאנץ לעבן עוסק געווען אין דעם געטס מיר נאך דעס איז שוין נישט דא היינט דעס איז אנטי-ציוניסט סתם א משוגענער אין די גאס. זיי פארקויפן גארנישט, זיי האבן טויזענטער באמבעס אנגעגרייט אויף זיי, און אין לאנד איז אויך נישט דא קיין שלום, ס'איז דא אפאר מינע מענטשן, ס'איז דא אראבער, ס'איז דא ספרדים, ס'איז דא אשכנעזים, מ'הארגעט זיך און מ'רייסט זיך, זיי פארקויפן היינט גארנישט. איך האב געוואלט זאגן פארן עולם, איך בין ברוך השם זייער פארנומען, אבער אזוינפיל מוז איך טון פאר מיינע חברים, פאר מיינע ברודער און פאר זייערע קינדער. איך האב געטראפן זייער זייער א וויכטיגן פלאץ, ס'הייסט Addiction Blog, BLOG דאט ארג, גייטס דארט ארויף, איר וועטס טרעפן. שיינע בוקלעטס אומזינסט, פעמפלעטס אומזינסט, קאלערד פיקטשערס אומזינסט, צו ווייזן וויאזוי מען גייט אוט אוו הענד ווען מען איז אן עני קיינד אוו דראג, וואטעווער איט איז דעי טיעטש יו. ס'איז דאס וואס איך וויל מאכן אין די אידישע געגנט, האב איך געטראפן אז ס'עקזיסטירט שוין און כ'האף עס אריינצוברענגען ביי אונז. ס'איז עי די די איי סי טי איי או ען בלאג, בי על או ג'י, ס'איז איין ווארט, דאט או אר דזשי. און טאמער איינער האט אן אדיקשאן פראבלעם איז דא העלפ וואן עיט סעווען סעווען טו עיט עיט וואן עיט פייוו וואן זיי זאגן אז ס'אפילו דא העלפ פון די גאווערמענט טאמער מען האט נישט גענוג געלט ס'איז מוראדיג זייער וויכטיג און זיי געבן אויכעט פונקטליך די אלע סייד עפעקטס וואס ס'ברענגט די אלע דראגס רבותי דאנט טעיק איט איזי זיי ברענגען דא אז אפילו מאריוואנע איז אויכעט דא דעט'ס ס'איז דא קעיסעס וואס ס'שאט דאון די בלאד סורקולעישאן צו די. סעדעלעקס, און יאנג פיפל וואס סמאוקן מאריוואנע און זיי שטארבן אפ. ביי אונז אין סאקמער קאקמער ווייסט מען אז די ציונים האבן אונטערגעברענגט משיח, און מען ווייסט אויך אז ביי אונז איז נישט דא און סע נישט דא בכלל קיין דראגס און אז סע יא דא סע הארגעט נישט אוועק דעי באמס קאל מיך אריין דו ווייסט נישט דו ווייסט נישט איך ווייס זייער גוט גיי ארויף אויף דעם בלאג וואס איך געב דיר וועסטו טרעפן אלע פונקטליך, און נישט אום זיי דיר שיקן אלע אינפארמעישן, זיי האבן א פיקטשער פון די ברעין און ווי ס'עפעקט די ברעין מיט אלעם. עפעס א רב האט מיך אפגעקאלט יעצט פאר תשעה באב און ער זאגט איך בין מחיוב איבערצובעטן סאקמער קאקמער ווייל ס'איז שוין נאך אזוי, זאגט ער האסט מבייש געווען א ציבור ביסטו מחיוב איבערצובעטן, האב איך זיי מסביר געווען זייער פשוט, איינער פון די פירער פון ענקער ציבור זאליקא און דער וואס ער פירט די אנדערע חלק ציבור דער חזיר מענדעלע ראבער, האט מיך אויך מבזה געווען, סאו ס'איז זייער גוט אז עטס פילטס וואס עטס האטס געטון מיט יענעם, ווייל ביז יעצט האטס עטס זיך נאר געשאסן געשאסן, היינט מען שיסט ענק צוריק סאו יור סטארטינג טו פיל איט, איז במילא איך האב נישט קיין שום פראבלעם וואס איך האב געטון, איך האב ענק באצאלט וואס עטס האטס מיר געטון, דער איז נאו ריזן פארוואס איך זאל מיך לאזן פון ענק, ווייל איך האב מיט ענק פרייוועט נישט געהאט קיין שום געשעפט נישט, און צוביסלעך העט ענק יעדער אנהייבן צוריק צו באצאלן, עסטו זען יעדער גייט ענק באצאלן, די יוגנט זיכער, קומט אזא מענדעלע ראבער א חזיר איך קען אים אפילו נישט, א אנגע. פאשעטער הונט, ער געט ארויס א בריוו אויף יענעם, נו האו דאס איט פיל טו געט איט בעק אין די פעיס? כ'מאך דא אויפן דאך מאך איך אייביג אזא בלעך, לאמיר זאגן פינף אינטשעס ביי פינף אינטשעס, א לאך אינמיטן, כ'קלעב עס צו מיט וועלדינג, און כ'לייג דערצו צו א פייפ, א אייזענע שטיקל וואס גייט אראפ בערך צוויי און א האלב אינטשעס, און דאס גייט אריין גוט. אין דעם פייפ וואס ס'טראגט די וואסער, ווייל טאמער נישט, ס'וועט ווערן א א פלאד, ס'וועט ווערן א דאס, ס'וועט זיך אויסבייגן די פייפ, עט די ענד אוו די דעי גייט מען עס נאכדעם פיקסן אן מיר, און ס'וועט זיין צרות. איי ס'איז אן אייזן? קודם די אייזן טוט גארנישט מער ווי ס'האלט די פייפ אין די ראמע און ס'זאל נישט ארויסרינען וואסער, און נאכדעם איז עס קבעו ובנה די עקוימען, כ'האב אריינגעלייגט לעכער דערין, כ'לייג אריין נעגל. און איך מאך קבעו ובנה, און דאס דערצייל איך פאר קיינעם נישט, ווייל מען דארף זיין א בעל הלכה מען זאל קענען מיטהאלטן, און מען זאל נישט אנהייבן צו רעדן שטותים, שוין, ברוך השם פאר דעם. ס'איז היינט פינף און ניינציג דעגרי, ס'איז ערב תשעה באב, און איך לויף ארום זוכן א בלעכער, מען זאגט זענען שוין אלע אויסגעשטארבן, בין איך געגאנגען דא אין מאה שערים, כ'האב געטראפן א בלעכער. שוין פארטיג. און איך זאג אן דעם מענטש זאלסט וויסן איך קויף עס על מנת לקובעו בבנין און זאלסט וויסן ס'איז געמאכט אז ס'זאל גיין צו א דבר המחובר לקרקע אזוי ווי דער דין איז. פלוצלינג גיי איך דארטן דורך אין מאה שערים גיט איינער א זאג הער דא גייט ער לאמיר אנהייבן צו מאכן פורים פון אים הער איך ווי יענער ענטפערט אים צוריק פורים קען ער מאכן בעסער פון אונז. ליידער האט זיך געוויזן אז אה טובי' חטא זונטאג מאנטאג זיי רופן אים אויך שוין אזוי איז נישט קיין מורה רעה ער איז א א קאווערד ער איז א גארנישט און ער טויג נישט האט ער געזאגט הייב נישט אן מיט אים דו זוכסט נישט אין מאה שערים מ'זאל דיך באליידיגן שוין בין איך ווייטער געגאנגען און אה מיין אז יענער טשעפעט נישט מיט מיר טשעפע איך נישט מיט אים און מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט אלץ זאגן פלעג מיר גיין זיך שפילן אין די גאס פלעגט ער אלץ זאגן עטס גייטס קוקן צו מ'טשעפעט מיט ענק עניוועי ס'נישט וויכטיג אמאל פלעגט די עדה מאכן חוזק פון יעדן זיי האבן געטון די זעלבע עבירה, זיי האבן געהאט א שוויץ באד און געלאכט אז ס'איז דא מצעד הגאווה, דאס איז געווען זייער סיסטעם. היינט, די טמא'נע קהלה האט ארויסגעברענגט אז זיי זענען אזעלכע לאו-לייפס שקצים, ארגער ווי יעדער נארמאלער מענטש, און דאס האבן זיי געוואלט מנהיג זיין. היינט זענען זיי אפגעפרעגט ביים אייגענעם עולם, ביי זייער עולם זענען זיי א דזשאוק.

האט אן עמותה פון די גאווערמענט, סאו די טעקס דידאקטעבלס באצאלט די גאווערמענט, סאו זיי זענען שותפים. כאטשיג עטס היטשט ארום יעדן איינעם אז עטס נעמטס נישט קיין געלט פון די מדינה, יעדער איד וואס שיקט דא אריין א דאלער פאר אפילו פאר סאטמאר וואס ער נעמט נישט קיין געלט אלץ טעקס דידאקטעבל, סאו דעט איז גאווערמענט מאני. נאר וואס, באמת אפצושיידן, נישט צו נעמען ממש פון די רעגירונג, איז נישט קיין מציאות. נישט קיין מציאות נישט אין אמעריקע און נישט דא. איז במילא.

נישט קיין געלט, דער וואס האט פֿינף און דרײַסיק מיליאן הייסט נאכנישט גענומען קיין געלט, דעמאלטס איז ער גערעכט, דאס איז בעצם געווען אלע יארן, און וועגן דעם האט עס נישט מצליח געווען. איך האב ענק געזאגט אז דא פילט מען דעם חורבן מער, ווייל סוף כל סוף דא דא דאך דעם אייבערשטנ'ס הויז, און דא דעם אייבערשטנ'ס לאנד וואס ער האט אונז געגעבן א מתנה, און אונז האמיר זיך אויסגעפיפן, נעבעך, קוק וויאזוי אונז זעהן מיר אויס, כ'וויל ענק עפעס זאגן, איך בין דא יעצט אין תחנה מרכזית, איך פאר דא דורך מיט די רכבת קלה, איך פאר דורך רחוב יפו, די גרעסטע ביזנעס סטריט, איך פאר דורך א פלאץ, וואס פרייטאג איז דא צענליגע טויזענטער פרויען דארט, צענליגע טויזענטער פרויען, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ס'הייסט מחנה יהודה, שוק מחנה יהודה, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, איך האב דא אן ארכיטעקט וואס ער האט געמאכט אז די נקב השקה זאל זיין, איך ווייס. ס'איז געמאכט אזוי ווי ביי אונז אַכט און פֿערציק, אבער ס'איז דא א סטעפ אראפצוגיין זיבן און א האלב אינטשעס, אויף דעם קען ער נישט מוותר זיין ווייל דאס איז תקן, ווען נישט, אז מ'איז צוגעוואוינט אז יעדע סטעפ איז זיבן און א האלב און דא וועט עס זיין אנדערש וועט מען זיך אויסגליטשן איך ווייס בקיצור האב איך אים געזאגט ניין דעס איז נישט גוט ווייל די נידריגסטע טרעפ וועט קיינער נישט קענען נוצן זאג איך אים דו ווייסט דאך אז די ארץ ישראל'דיגע זענען בערך מיט צוויי ביז דריי אינטשעס קורצער ווי די אמעריקאנער זאגט ער האט עס קיינמאל נישט געוויסט זאג איך ס'דא א בוק אן ענדזשינירינג בוק און דארטן שטייט די אלע זאכן אין יעדע לאנד פון די וועלט ווי הויעך מ'איז וכדומה יעצט ווען איינער נעמט אן ארץ ישראל'דיגע ער איז זיך משדך מיט אן ארץ ישראל'דיגע שידוך, סיי א יונגל סיי א מיידל, איז קודם כל, אויסער דעם וואס ער קריגט אזא טאף סאברע'לע, האט ער נאך א פראבלעם, אז ער קריגט נאר א חצי שיעור, ווייל אן אמעריקאנער מיידל איז העכער ווי אן ארץ ישראל'דיגע, אזוי שטייט אין די בוק, איך מיין אויף דעם גיימיר זיך נישט קריגן, און איך האב עס אים געוויזן, אלעס איז באשריבן, עניוועי, אבער פאר איך האב עס אים געוויזן אין די בוק, האב איך אים געזאגט, הער אויס, איך וויל דיר עפעס זאגן, קום מיט מיר צו שוק מחנה יהודה, דארטן גייען טויזענטער און צענדליגע טויזענטער,

מיט א סוועטשירט שטייט אני שומר נגיעה, איך האב אזוי געלאכט, פרעג איך אים וואס הייסט דאס, זאגט ער ס'הייסט פונקט אזוי ווי איי איך טאר נישט אנרירן א מיידל טאר א מיידל מיך אויך נישט אנרירן, זאג איך אהרן ליסן איך בין א שומר נגיעה, איז למעשה איך האב געמאכט פיקטשערס דערפון איך האלט אז ס'איז זייער זיס, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז חס ושלום זיי נישט אנצורירן איך האב נאר געוואלט ווייזן דו זעסט דא יעדעס מיידל יעדעס ווייבל צו העכער פון אונז צו נידריגער זאגט ער. זענען זייער אסאך נידעריגער, מינימום א ה פון א האלבע פיס ביז א דריי פערטל פיס, בקיצור מ'האט געמאכט דארטן ווי איך האב געוואלט די נקב השוק זאל זיין, ס'איז נישט קיין חילוק, כ'וויל נאר ארויסברענגען אז אין דעם שוק איז דא צענדליגע טויזענטער מענטשן, כ'בין היינט דארטן דורכגעפארן מיטן רכבת קלה, איין מענטש איז נישט אין די גאס. דער אייבישטער האט זיך טאקע נישט וואס צו שעמען מיט כלל ישראל, כלל ישראל זענען צדיקים, די פראבלעם זענען די רבנים, די שקצים, די וואס זיי פירן אונז אפ פון וועג, כלל ישראל אליינס, איך קוק אויף רחוב יפו, די גרעסטע ביזנעס געגנט מיט פרעס מיט אלעם, אלע פרעס געשעפטן איז צוגעשפארט, האו דו יו לייק דעט? איך גיי אפילו זאגן יעצט פאר די רבנות אז ס'זאל יא זיין אפן, ווייל טאמער איינער מוז אויספאסטן זאל ער האבן כשר'ס וואס אויסצופאסטן, און טאמער איינער וויל נישט פאסטן איז ער נישט מחיוב צו עסן טרייפות וועגן דעם, אבער איך וויל ענק זאגן מיין זיידע ר' בנצ'ל דער שוחט מיט ר' אשר איז געפארן אויף ארץ ישראל.

עניוועי, מונקאטשער רב זאגט אים, נו, ר' בנצ'ל, וואס האט איר געזען אין ארץ ישראל? זאגט ער, כ'האב געזען נאר גוטס. זאגט ער, וואס הייסט מען איז מעביר על הדת, מען שמד'ט. זאגט ער, טייערער רבי, ס'שטייט וראה בטוב ירושלים. איך האב נישט געקוקט יענע וועג, איך האב נאר געקוקט אויפ'ן גוטן. איך אויך דאס זעלבע, איך קוק דא, ס'איז אלעס צוגעשפארט, נישט נאר אין מאה שערים, אין גאנץ רחוב יפו, איבעראל, וראה בטוב ירושלים. מען דארף אייביג קוקן אויפ'ן גוטס פון אידישע קינדער. א גוטן און א פרייליכן שבת.